א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקרא איז פרשת החודש, און ס'איז אויכעט ראש חודש, ראש חודש ניסן, מען געבט עטרות, מען געבט קרוינען, ס'איז דא א ידיעה אין ספר היכלות וואס דאס האט געמאכט נישט מער און נישט ווייניגער ווי רבי ישמעאל כהן גדול פון די ערשטע פון די עשרה הרוגי מלכות, ער זאגט אויס אלע סודות וואס טוט זיך דארטן אין הימל, אים האט דער אייבערשטער אמאל געזאגט. אין קדשי קדשים ישמעאל בני ברכני זאגט ער אז ס'איז דא היכלות און טויערן אין הימל וואס מען עפענט קיינמאל נישט, און איין טויער וואס דאס איז פול מיט רחמים און חסדים און גוטע השפעות, דאס עפענט מען נאר ווען מען נעמט ארויס דריי ספרי תורות מיט איין מאל, יעצט דעם שבת נעמט מען ארויס דריי ספרי תורות, איין ספר תורה ליינט מען די פרשה פון ויקרא, די צווייטע ליינט מען החודש הזה לכם ראש חדשים, און די דריטע ליינט מען ובראשי חדשיכם. נעמט מען ארויס דריי ספר תורות, זאגט ער די היכלות פון די געוואלדיגע רחמים עפנט מען נאר ווען מען עפנט דעם ארון קודש און מען נעמט ארויס דריי ספרי תורות. האט מיר געזאגט א אינגערמאן אז ער האט געהאט א טאכטער, זי איז געווען אין כבלי עיגון אכט יאר, און ער האט געהערט נאכזאגן דעם מאמר פון דעם ספר היכלות, האט ער געזאגט זיין טאכטער גיין בית מדרש א שבת וואס איז געפאלן אזוי ווי יעצט און זאל שטארק איינרייסן ביים אייבערשטן און זי האט געמאכט מיט תנועות און זיך געווארפן דער עולם האט געמיינט זי האט געכאפט א נערוון בראך זי האט נישט געכאפט זי איז געווען א פארצרה'טע פרוי עס איז זונטאג קאלט אפ דער מאן דו ווייסט איך וועל דיר זאגן איך וויל דיר געבן א גט איך האלט נישט דיך ביים מוטשען מער און פארטיג דער גאלדבערג איז געקומען הארגענען דא איינעם יענער האט דאך אויך געקענט טון די זעלבע נאר מען האט נישט געוואוסט סא וויל איך ענק מודיע זיין.

דא. און סאיז אויך דא חלוקי דעות ווען סאיז פירים און ווען סאיז שושן פירים. אבער תענית אסתר איז ביי יעדן איינעם געווען דעם זעלבן טאג, מיטוואך. דינסטאג ביינאכט בין איך געגאנגען אין מאה שערים גאולה געגנט, און איך געוואלט זעהן וויאזוי מגרייט זיך צו צו א יום טוב, צו א פירים. עניוועי סאיז געווען זייער אינטערעסאנט. דורך געגאנגען א ישיבה, און סאיז ארויס געקומען איינער אין נאמען פון ראש ישיבה איך זאל אריין קומען רעדן צו די בחורים פאר פירים. דאן האב איך געמיינט ס'איז א דזשאוק, געמיינט אפשר וויל מיר איינער אנקלאפן די ביינער, יעצט קענט זיך די סאקמערע קאקמערע וועגן, און דערווייל איז נישט געווען די גאנצע זאך, ראש ישיבה געשטאנען ביי די טיר און געזאגט קומט אריין, קענט רעדן אפאר ווערטער, אין א פילע זאל מיט בחורים, בחורים אין די יארן מסתם, שוין אויסגעזען אזוי מיט א חתימת זקן, און כ'האב געקלערט אזוי, וואס זאל איך רעדן צו זיי, זאל זיי זאגן אז ס'קומט פורים, איך זאל זאגן א מחלוקת ווען און וויאזוי מ'איז זיך נוהג פורים און שושן פורים? משא כ געווען די זאך איז נישט פאר מיר, דאס לאז איך איבער פאר רבנים, איך האב אזא שפראך וואס יעדער האט מורא צו יוזן, איך האב געזאגט פאר די בחורים א שעה וועגן דראגס, כ'האב זיי מסביר געווען וואס דאס איז דראגס וואס איז קענעביס, האט זי געזאגט אויף רחוב החומה השלישי קענסטו קויפן וויפיל דו ווילסט, יונגע בחורים אונטער די בר מצוה שטייען און זיי טיילן עס, און איך האב געזאגט אמאל פאר א בחור יונגעלע איך וואלט עס זייער שטארק גענומען אבער כ'האב דאך נישט קיין געלט צו באצאלן, טו נעם נאר צוויי שטיק וועסט מיר שוין נאכלויפן.

זיכער אז מען קען יוצא זיין די ענין פון פון טרינקען קען מען אויך יוצא זיין מיט גרעיפ דזשוס די זעלבע דרבנן חייב אדם לבסומי בפוריא די זעלבע דרבנן איז אויב דאס קען מען יוצא זיין מיט גרעיפ דזשוס די ד' כוסות קען מען דאס אויך יוצא זיין כ'האב זיי געזאגט שיינע זאכן אבער ס'איז געווען געבויעט אויף איין זאך אז מען זאל זיך נישט פארלירן און נישט טרינקען, און שוין. נאכדעם פרעגן מיך די בחורים, און וויאזוי ווייסט מען צו א שידוך איז גוט צו נישט? זאג איך, מען דארף פרעגן די מיידל, מען דארף זיי זאגן, הער אויס, איך גיי דיך פרעגן א שאלה, דו מוזט מיר נישט ענטפערן, און איך וויל דיך פרעגן צו דו ביסט געווען מאלעסטעד, נאר דו ווילסט מיר נישט זאגן דיין פרייוועט היסטערי, און אן אנדערער וועט דיך נישט פרעגן, דארפסטו מיר נישט ענטפערן, נאר אויף אזוינפיל. אזוי אונז הייבן מיר זיך אויף פון דא, וועסט זאגן דעם שדכן, זיין נאז געפעלט מיר נישט, אביסל צו קרום, און במילא וויל איך נישט דעם שידוך. אבער דו זאלסט וויסן איך לייג א דגוש צו דו ביסט געווען מאלעסטעד, האב איך זיי געזאגט דא דרייט זיך יעצט א בחור, וואס איז געגאנגען מיט א מיידל אפאר חדשים, און ס'איז געווען די זעלבע זאך, ער הערט אויס מיין האטליין, ער האט איר געפרעגט, האט זי אים געזאגט יא, איך בין געווארן גערעיפט דורך מיין אייגענעם טאטע, ער איז געגאנגען מיט איר דא צו א דאקטער, די דאקטער האט געזאגט טו נישט דעם שידוך. דאונט מעסט אפ, שי סקרוד אפ, זי וויל חתונה האבן טו געט עוועי פראם די האוז, ווייל זי וויל נישט די טאטע זאל איר נאכאמאל רעיפן, אבער ס'איז נישט קיין שידוך, ער האט זיך אפגעלאזט און האט געטראפן אן אנדערע, פרעגן מיך די בחורים און וואס גייט זיין מיט די מיידלעך וואס זענען גערעיפט אדער די בחורים וואס זענען גערעיפט, זאג איך זאלן זיי אים טרעפן ביי א סמינר, ס'איז דא אמאל א פרוי, א מיידל, וואס האט א הויעכן בלוט דרוק, היי בלאד פרעשער, און ס'איז דא אמאל א בחור וואס האט דייעביטיס, העלפט מען זיך צוזאמען, ער האט א פראבלעם דען ער העוו טו ווארק, שי העז א פראבלעם און אינאיינעם יו קען סטרייוו, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז געווען אמאל איינער איז אריינגעפאלן אונטן אין א גרויסן גריב, ס'איז געווען קוויקסענד, ווי מער דו האסט דיך געטרייט ארויסצוקומען ביסטו געפאלן מער, איצטער יעדער שטייט פון אויבן, דרייסיג מענטשן, יעדער זאגט אים טו אזוי, טו אזוי, טו אזוי, טו אזוי, ס'האט גארנישט געהאלפן, ס'איז געגאנגען א מענטש וואס ער איז געשטאנען אויבן און ער איז אראפגעשפרינגען ביז אריין. פרעגט ער אים כ'פארשטיי נישט, זעהסט אז איך בין דא פארלוירן? זעהסט מען קען מיך נישט ארויסנעמען? ביסט געגאנגען ביסט אריינגעשפרינגען? און וויאזוי וועסטו ארויסגיין? זאגט ער לאמיך דיך אויסלערנען, ווילאנג איך שטיי אויבן און איך און איך האב נישט קיין צרה און דו שטייסט אונטן מיט די צרה קען מען דיך קיינמאל נישט ארויסנעמען, איך וועל אריינקומען זיין עמו אנכי בצרה אינעם זעלבן צרה ווי דו ביסט, דעמאלטס קענען מיר אינאיינעם אדורכגיין. גייט מען ארויסקומען דארט דא אויכעט, יענער איז קראנק דער איז נישט קראנק, דעטס דעטס א רשעות, אויב זענען ביידע קראנק אה דאס איז אן אנדערע זאך, טוגעדער וויל סטרייק. און דאס זאל אונז אלץ געדענקען, כ'האב געזאגט די בחורים וואס א א פרוי וואס האט פארלוירן א האנט אויף א באס, א פיס אויף א באס, כאילו ווי קריפלט פאר לייף, און זי האט מוזן האבן אסאך אטענטשן, איר אסאך מוזן העלפן, און ס'האט זיך געמאכט אינפעקשאנס און אנדערע זאכן. סאו אז ער נעמט א בחור וואס ער האט אויכעט די פראבלעמען, סאו הי העז אלל די ריזען טו העלפ הער אוט, ווייל שי העז א פראבלעם און הי העז א פראבלעם, אויב אז זי האט א פראבלעם און ער נישט, אדער ווייסע ווערסע, זייער נישט גוט. יעצט אפילו לאמיר זאגן איינער האט א פראבלעם און די אנדערע נישט, און זי זעהט אז סגייט נישט קיין שידוך, מען עלטערט זיך, און דאס איז נישט גוט, מאכט ער א חשבון, נו. ער וועט נעמען א קראנקע, ער וועט נעמען מיט א קריפל, ער וועט זיך טרייען צו פלאגן, עס איז א נארמאלע ביהעיוויער פון יעדן מענטש, ער וויל קויפן א הויז פון פֿינף רומס, ער האט נישט קיין געלט קויפט ער פאר דרײַ רומס, עס איז א נארמאלע ביהעיוויער, אבער עס איז מורא'דיג גוט ווען יענער גייט אריין אין דעם שידוך אז ער זאל וויסן, ווייל דעמאלטס קען מען אים זאגן, ליסן, אין דעם טאפ וואס דו האסט אויסגעוועלט אז דו זאלסט טרינקען דערפון, דעם טאפ טרינקסטו יעצט, נישט מען האט דיך פארפאפט, אבער ווען מען גייט יענעם פארפאפן איז עס זייער נישט קיין גוטע זאך. דאס דארף מען זיך אויסלערנען, ווייל נאכדעם ווי יענער פילט אז מען האט אים אריינגעפאפט, וועט קיינמאל קיין שלום בית נישט זיין. איך האב דאס זייער שיין מסביר געווען פאר די בחורים, ס'האט געדויערט א שעה, און מען האט אריינגעפרעגט אפאר שאלות, מען האט געוואלט וויסן, עט די ענד אוו די דעי האט מיר יעדער געקומען אזוי שיין באדאנקען מיט א גרויס דרך ארץ, מיט גרויס כבוד. דאס איז וואס איך טענה, ביי אונז פעלט די יסודות פון איבערגעבן פאר קינדער וואס דאס איז חינוך, וואס דאס איז מענטשליכקייט, וואס דאס איז עטיקעט, ס'איז א צעלאזטע בהמה, א צעלאזטע פערד, דעטס אלל ווי אר. שוין, סאו האב איך ברוך השם הנאה אז ס'האט זיך גערוקט אביסל פאראויס. יעצט וויל איך רעדן זייער א וויכטיגן ענין, כ'ווייס נישט צו דער עולם האט געהערט צו מ'האט נישט געהערט, ס'איז געווען א געשיסעריי אין פלארידע, געקומען א מענטש און ער האט גענומען א ביקס און איז אריין אין א סקול און ער האט געשאסן, איין קינד האט ער געשאסן זיבן מאל צו אכט מאל צו כדומה, טוט זיך יעצט א גאנצע זאך צו מען זאל לאזן די טיטשערס זאלן האבן גאנס צו נישט, קאנסיעלד וועפ, די פרעזידענט פון אמעריקע מיסטער דאנעלד טראמפ איז זייער דערפאר אז מען זאל לאזן די טיטשערס מיט קאנסיעלד וועפענס, אזא חברה'מאן קומט אריין אין א סקול און נעמט זיך שיסן נעמט די טיטשער ארויס א גאן שיסט אים צוריק, ס'איז א מחיה, איז למעשה מען דארף קודם פארשטיין די רוט, דער שורש פון דעם פראבלעם. דער שורש פון פראבלעם איז אז אים האט מען ארויסגעווארפן פון חדר, פון סקול, און מען האט זיך אויך נישט אומגעקוקט אויף אים, ער איז געווען א טראבלד בוי. אזוי בקיצור, ער זעהט אויס אזוי ווי יעדער בחור ביי אונז אין די מוסדות, כמעט די זעלבע, דער וואס האט א פראבלעם, נישט ווי יעדער בחור, דער וואס האט א פראבלעם.

וויפיל מאל האסטו שוין געשאסן מיט א רייפל? זאגט ער קיינמאל נישט, איך לערן מיך יעצט. פרעגט ער אים וואס גייט זיין אויב דו וועסט טרעפן אלע מענטשן פון מזרח און פונקט דעם מענטש וואס האט דיך ארויסגעווארפן דער ראש ישיבה גייסט אים נישט טרעפן? האט ער זיך בארעכנט און ער איז אראפ און האט נישט געשאסן. דאס איז וואס איך וויל ענק מסביר זיין, רבותי ס'איז דא ביי אונז צענליגע און הונדערטער קינדער וואס זענען זייער שטארק אינטערעסירט צו נעמען נקמה, נקמה, מען האט זיי ארויסגעווארפן, מען האט זיי צעבראכן פאר א לעבן, מען האט צעבראכן זייערע עלטערן, מען האט צעבראכן זייערע ברודערס, מען האט צעבראכן זייערע שוועסטערס, מען האט צעבראכן יעדן איינעם, און נאך מער פון דעם, נאך מער, אויסער דעם וואס מען האט זיי צעבראכן, מען האט דעם צעבראכן, מען האט יענעם צעבראכן. אויסער דעם, אויסער דעם איז עס נאך געקומען נאכדעם וואס מען האט אים מעסד אפ. דער מלמד האט אים געמאכט משכב זכר, דער מלמד האט אים געטוהן כל דבר אסור, און נאכדעם האט ער נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען, האט ער נאך געכאפט דאס יונגעל און ער גייט אים נאך גאר באגראבן. ס'איז דא אזויפיל פארווייעדיגטע חברה, דאס וואס מ'פלעגט זיך אוועקקריכן און אוועקציען, דאס איז געשטארבן, דער עולם וויל היינט נקמה, ענד איטס גאנא העפן, ס'איז שיער געשען פאר צוויי א האלב יאר צוריק, נאך וואס? מ'האט עס אפגעשטילט, אבער ס'איז נאר אפגעשטילט, ס'אזוי ווי ס'איז דא ביי שבת איז דא. צו חילול שבת איז הותרה צו דחויה. הותרה הייסט ממש אז ס'איז נישט שבת, און דחויה הייסט ס'איז יא שבת, נאר מ'מוז מינימייזן וויפיל חילול שבת מ'קען פארמיידן. רבותי ס'איז דא ביי אונז די זעלבע, ס'איז נישט הותרה ס'איז דחויה, איטס סטיל רעסטינג קווייעטלי, ווייל דער עולם גייט אזוי בלאוען אפ די מלמדים, wow דא גייסטו זען א נקמה, כ'האב יעצט געהערט ווי איינער האט אפגעקאלט א גרויסן רב, א רב. און ער זאגט אים, זאג נאר, איך וויל דיך פרעגן עפעס, דו ווייסט, דו האסט מיך געפאטשקעט, האסט מיך אויסגעריבן, האסט מיר געהאט אריינגעשטופט דיין אלטע גראבע קיילע ביי מיר אין פיסק, איך האב דיך געמוזט אויסזויגן, דו ווייסט ווי וויי דאס האט מיר געטון? קודם האט ער זיך גענומען לייקענען, דו ווייסט נישט צו וועם דו רעדסט, ס'הייסט איך ווייס נישט, איך בין געווען דער און דער יונגל אין חדר און דו האסט מיר דאס און דאס געטון, האט ער אים געזאגט, ליסן, דו קאט די באלאוני, זאגט ער אים. זאגט יענער, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך ווייס איך האב טאקע געטון נישט ריכטיג, איך וויל דיך איבערבעטן, אפשר קען איך דיך מפייס זיין, וואס קען איך פאר דיר טון? זאגט ער, גארנישט, האסט גענומען האסט מיר אפגעהאקט א פיס, און יעצט זאגסטו ס'זאל צוריק וואקסן, ס'גייט נישט צוריק וואקסן, יו קילד מי! און דאס גיי איך יעצט מפרסם זיין, ווייל איך דארף האבן רשות פון דעם בחור, ווייל אויף א וויקטים טאר מען דאך נישט ארויסגעבן די אינפארמעישן. דער עולם איז אזוי אנגעווייטיגט, און ברוך השם נאר פון דעם וואס איך האב מיך גענומען רעדן, און זיי שרייען דאס יעצט, יעצט א רב קאלט מיך אפ, איר זעהט צו וואס אונז האמיר דיך געמוזט לייגן אין חרם, ווייל דאס וואס ס'גייט יעצט געשעהן, דאס איז אלעס וועגן דיין האטליין, ווען דו וואלסט נישט גערעדט, וואלט יעדער זיך דערשטיקט דעם פיסק און וואלט געזאגט ס'איז נישט אמת, זאג איך אים, אויב דאס האט מיין האטליין געמאכט, דעמאלטס נעם איך קרעדיט, איך בין זייער העפי, ברוך השם כ'האב עפעס אויפגעטוהן פאר אידישקייט, זאגט ער דאס איז אסאך מער ווי עפעס אויפגעטוהן, איז דאס דארף מען וויסן. דאס וועט נישט דויערן שוין צו לאנג, דאס איז געענדיגט, און איך וויל מסביר זיין פארן עולם מען זאל פארשטיין אז איטס קאמינג ווערי סאאן און איטס גאנע בי ווערי דעטרעמענטעל. יעצט כ'האב געוואלט אויך זאגן אז כ'האב ענק פארציילט אז ס'דא א פרוי וואס האט פארלוירן איר דזשאב, זי איז געווען די סקול טשענסלער, ווייל זי האט געטון וואס מען טאר נישט, סעקשועל אביוז, האט מען געוואלט אריינלייגן אן אנדערן, כ'האב געזאגט זיין נאמען, אבער ס'איז געקומען א, ער, ער גראד אפגעקאלט דעם.

עטס זעהט וואס דא טוט זיך? יא, עניוועי, איך מאך שוין די קאנעקשאנס איינצוקלאפן מיט אים, און אז מ'וועט ארויסווארפן א יונגל אדער א מיידל, ס'וועט זיך ענדיגן אלע פאנדס, ס'איז שוין דא גרויסע צרות, זיי ווייסן שוין, די ישיבות קאלן שוין, זיי שעלטן אריין, און איך זאג איך האב ענק אלע אין דר'ערד, איך האב אנגעטון יעצט מיין בולעט פרוף וועסט, קענסט אריינשיסן וואס דו ווילסט, ענד דעטס איט. איז למעשה פארן מיר גוט, און דער אייבערשטער וועט העלפן אז מ'וועט מערטשעם גומר זיין,

ס'האט מיר יעצט אויך געזאגט איינער, ער איז געפארן פאר כ'ווייס נישט ווען, א יאר צו צוויי יאר צוריק, זאגט ער, ער האט אויך געהאט דארטן א נסיון מיט א קלעסיקע זונה, פרעג איך אים און וואס איז געווארן, זאגט ער, כ'בין דורכגעפאלן, ס'איז גארנישט, כ'בין אהיימגעקומען, איז למעשה ס'איז געווארן א נייע זאך וואס מ'שלאגט זיך, און דאס איז קערעסטיר, און. איז דער אברהם זאלדא וואס כ'האב שוין געזאגט ער איז אנטלאפן פון ארץ ישראל אפאר חדשים צוריק, ער האט אויך שוין צוגעשפארט יעצט דעם אירגון אתה עמדי צו העלפן פאר די קראנקע, און איך האב געזאגט איינעם נעם עס איבער אדער מאך דיר אליינס, איך וועל דיך פיינענצירן, דאס איז זייער א וויכטיגע זאך, ווען מ'האט שוין אויפגעהערט צו טיילן די עסן שבת אין די קראנקע אין תל השומר, דאס איז די גרעסטע שפיטאל כמעט אין ארץ ישראל. איך האב יענעם געזאגט אז דו ווילסט איך פיינענציר דיך און איך וועל קומען אהין און איך וועל דיר צוהעלפן א האלב יאר זאלסט זיך שטעלן אויף די פיס און איך מען רעדט דאך דא פון קראנק יענער האט געהאט א לאנגען פיפי קיין נערוון, דאס איז געשטופט אין בחורים יעצט באקומען א גריס אז ער כאפט אריין בחורים און ער קוקט אויך צו זיי האבן שטיי שערות ער כאפט יונג, ער זאל נאך נישט האבן קיין שטיי שערות ס'איז אביסל אנדערש ווי דער שייגעץ דארטן פון מעלבורן דער פון אוסטראליע און זיי זאגן אז ער טוט מעשה מה שלא יעשה ביים ציון פונעם קערעסטירער קען זיין וועגן דעם שלאגט מען זיך דארט אזוי ווייל דער צדיק האט נישט קיין מנוחה און למעשה איך האב ענק שוין געזאגט די אלע געפארעס צו ר' ר' מיילעך מיט די אלע זאכן איז איין שטיק זנות און ער טוט דארטן אפ ממש מעשה מה שלא יעשה ס'איז זייער זייער אומדערטרעגליך. אפילו צו פארשרייבן וואס זיי שרייבן אז ער טוט. סאו רבותי, עס האט זיך אויסגעלאזט מיט גארנישט. עניוועי, מסתמא וועט מען צוריק אויפשטעלן דעם אירגון צו געבן עסן פאר די קראנקע, ס'איז זייער א שטארקער אירגון, אלע בעיקערס האבן דארט געגעבן קעיקס מיט אלעם, און מען דארף עס זען צו צושטיצן, ס'איז ס'איז מורא'דיג וויכטיג. כ'דענק איך בין געווען א בחור, כ'האב געלערנט אין וויזשניצער ישיבה, איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' לעזער דוד, כ'דענק נישט זיין צווייטן. נאמען יעצט, ער איז געווען א שוואגער מיט ר' בנימין זאב זוסמאן סופר, ער איז געווען א שוואגער, כ'מיין ער האט חתונה געהאט מיט א עלטערע שוועסטער צו א יונגערע, ס'איז נישט קיין חילוק, דער איד פלעגט יעדען פרייטאג נעמען וויזשניצער בחורים, א עלטערע איד, און האט אונז גענומען מען זאל אים העלפן צו צוטיילן צוויי בילקעלעך מיט וויין פאר די אידן וואס זענען נעבעך אין שפיטאל, געדענק איך איינמאל, כ'האב עס שוין מסתם פארציילט, כ'געדענק איינמאל. ווי א איד ס'איז געקומען אזוי שטארק געהאלטן ערב שבת פאר יציאת נשמה, האט ער אנגעכאפט די ציצית און עס אראפגעפליקט פון זיך, און ער האט גענומען דאס קאפל און אוועקגעווארפן. א מינוט דערויף שבק חיים לכל חי. האב איך דעמאלטס געזאגט פאר דעם רבי לעזער דוד, איר ווייסט, שטייט אין אלע ספרים, אז די לעצטע מינוט קומט דער סמך מם, און ער זאגט פארן מענטש, זאלסט דיך שמד'ן, זיי כופר אינעם אייבערשטן, זיי כופר אין די אלע זאכן וואס דו האסט געטון, און דעמאלטס האט ער דעם שווערסטן נסיון, ווייל ער איז שוין שוואך, און אמאל. פארלירט זיך א מענטש, יסורים, און טאמער קען ער אויסהאלטן די אלע זאכן און ער איז נישט כופר אינעם אייבערשטן איז אים צו גוט, און טאמער נישט חלילה פארלירט ער אלעס. אויף דעם ווערט געברענגט סגולות אז מען זאל זאגן אז ווען ס'וועט קומען די צייט און דער בעל דבר וועט וועלן מכשיל זיין איז בין איך נישט בעל אחריות, איך זאג דעם אייבערשטן, קלאר, כ'האב דיך ליב, איך בין דיין עבד, ס'טוט מיר נישט לייד פארוואס כ'האב דיך געדינט, פארוואס כ'האב מיך פורש געווען פון אלע תאוות עולם הזה, וויפיל מ'האט זיך פורש געווען, איז טייטשן די ספרים מיט דעם ואתחנן אל השם, כ'האב געבעטן דעם אייבערשטן אז בעת ההיא, יענע צייט ווען מען גייט פון די וועלט, לאמר השם אלוקים, זאל איך האבן א זכי' איך זאל זאגן רבונו של עולם, דו ביסט דער הייליגער באשעפער. אבער איך האב עס אליין געזען, יעדער, ס'איז געווען אפשר צוואנציג בחורים, האבן געטיילט חלות מיט אלעם האבן מיר דאס געזען, איך האב דעמאלטס דאס געזאגט פאר דעם ר' לעזער דוד, כ'דענק נישט וויאזוי ער איז געהייסן אויפן צווייטן נאמען, זוסמאן'ס שוואגער, ס'איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך צו גיין טיילן, ס'איז זייער וויכטיג, מען דארף אנהאלטן דעם ארגענעזעישן, כ'האב זיי געזאגט, איך וועל ענק אריינשיקן געלט, זאג מיר וויפיל די באדזשעט איז, כ'וועל טרייען צו שאפן, איך בין נאכנישט אזוי אין חרם אז קיינער וועט נישט געבן קיין געלט, איך זע פאר די מקוואות ווארפט. מען נאך געלט, איינער האט יעצט גע, ער לאזט יעצט בויען א מקווה אין די סטעיטס, ער וויל נישט וויסען פון קיין שום ארגענעזעישען, ער וויל וויסען נחום ראזענבערג מוז זיין די פראנט ראנער, פרעג איך יענעם וואס איז געשעהן, זאגט ער עס איז אזא גנבה געווארען, ס'איז דא א מקווה אין איסט פיפט סטריט, ס'איז דא א איד ער הייסט ר' בער מיילעך בלוט, איך האב איבערגעפיקסט די מקווה פון ר' משה פיינשטיין, ער איז געשטאנען דארטען, ער האט זייער שטארק הנאה געהאט, נאכדעם האט מען אים אנגעטראגען אז ער זאל בויען דארטען אויף. צום איסט פיפט סטריט, כ'דענק נישט וויאזוי הייסט די גרויסע גאס, עניוועי, למעשה האט מען אים דעמאלטס געזאגט דאס איז נאך געווען פארן חרם, נאר די רישא דא, ר י, אים נישט, אים דאס נישט נעמען דורך מיר אויס, מען מעג פארוואס בלאזשט קיין היימישע סאקמערע קאקמערע, עניוועי, איז האט מען גענומען אנדערע, כ'ווייס נישט וועם מ'האט פונקטליך גענומען, יעצט קומט צו מיר צו א איד און ער זאגט דא איז דא א לאך פון א מיליאן דאלער, פארשוועמט א מיליאן דאלער פאר גארנישט, און מען האלט נאך אין ערגעץ נישט, און מען בעט ביי אים א מיליאן דאלער מען זאל עס קענען ענדיגן, פרעגט ער זיי פון וואנט ווייס איך פאר א מיליאן מען עס קענען ענדיגן, האט ער מיך גערופן איך זאל אים געבן אן עסטימעט וויפיל עס דארף קאסטן, זאג איך רבי איד אפילו אויף די גאס גיי איך נישט דורך, נישט נאר אריין אין בילדינג גיי איך נישט אפילו אויף די גאס גיי איך נישט דורך, ווייל מארגן ווען די אלע סאקמערע קאקמערע גייען זאגן אז נחום האט אנגעפאנעלט א מיליאן דאלער, איך האב דאך נישט גענומען קיין געלט, נאר דאס איז סאקמער קאק, איך וויל נישט מיט זיי האבן צוטון, איך ווייס נישט ווער עס האט עס אפגעסייפנט. צו פליישמאן דער וואס איז געווען אמאל באלעבאס אויף די מקווה, ער האט גע'גנב'עט ביי ספרדים געלט, זיי האבן מיר פארציילט, פינף און צוואנציג טויזנט דא און דארט פאר נארישקייטן, נאכדעם האט ער געזאגט מען מוז נאך נעמען איטשע טריגער זיין איידעם און ער האט אויך געסייפענט, העי אז דו ווילסט סייפענען געלט לאז מיך ארויס, האב איך געזאגט דעם איד איך גיי אפילו נישט דורך די גאס, נישט נאר איך גיי נישט אריין אין בילדינג, מען וואלט מיר געזאגט נחום ראזענבערג נחום ראזענבערג איך קען דאך די אלע סאקמערע קאקמערע און עניוועי האב איך געזאגט איך האב גרויס מיטלייד ווייל ווען דו וואלסט מיך נישט ארויסגעשטעלט צען יאר צוריק וואלט היינט דיר געווען פולי פאנקשענעל מיט אלע הידורים, איך הייב אן און איך ענדיג דארט צוויי חדשים, דריי פיר פינעף אבער מער דארט איז נישט, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט א פרוי קומט צו מיר אריבער, זי זאגט זי מוז צו מיר רעדן אין בעט וואגאן, זאג איך איר מיסיס איך רעד נישט מיט קיינעם, זאגט זי איך וויל מיט אייך רעדן אין די גאס, זאג אה וויי אין די גאס קענט איר רעדן אין פראנט פון בית מדרש יעדער זאל זען, הייבט זי אן אזוי יאמערליך צו וויינען, יוי האט זי געוויינט, פרעג איך וואס איז געשען מיט אייך? זאגט זי, איך בין א ערליכע אידישע טאכטער, כ'בין געוואויר געווארן אז אין די מקווה ווי איך נוץ איז דא א פסל'ער פילטער, און איך קען מיר נישט מוחל זיין. בקיצור, ס'איז דא דא א אנדערע אינגערמאן וואס האט מיר געזאגט אז ער האט ארויסגעגעבן יעצט א ספר אויף אלע פילטערס וואס איז אוועילעבל און ווי די פסול ליגט ביי יעדן איינעם. ער האט געגעבן אפאר שטיק. ער געט עס אומזינסט. בקיצור, די פרוי ווייסט נישט וואס צו טון, זי קען זיך נישט מוחל זיין. האב איך געוואלט זאגן פארן עולם, איר זאלט וויסן, ס'איז דא איבעראל באהאלטן פילטערס, ער פאוזן. חצקל פאוזן וואס איז געווען די רב פון וואשינגטאן הייטס, די שייגעץ האט אריינגעלייגט ביי אונז אין ליבערטי האט ער אריינגעלייגט א פילטער א געהעריגע גויאישן פילטער וואס האט נישט קיין שום היתר, קיצור איך האב נישט געוויסט אפילו, איך בין געגאנגען סתם זומער ארום באקוקן מקוואות, קומט דארטן די באלאנית זי זאגט זי לאזט מיך נישט אריין האב איך איר געגעבן א פוש מיט די טיר און זי איז געפלויגן און איך בין אריין און כ'האב געטראפן דעם פילטער אין בעיסמענט.

געזען ס'האט א הכשר פון רבנים, וואס האט מיר געוויזן ס'האט א הכשר, נאר וואס קען מען היינט טראסטן א רב? שטעל דיר פאר וואס איז געווען דא, ס'איז דא דארטן ווי דער שטערנבוך איז ביז ווי מ'זאל גראבן די טויטע, איז ער איז אין יאהאנעסבורג אין סאוט אפריקע רב, דער מענטש וואס ער האט דארט אין דעם רעסטעראנט וואס אלע פליישן גייען דורך דורך אים מ'האט קלאר געזאגט יעצט ער האט מודה געווען מ'האט אים געכאפט ער האט מודה געווען א. מאל נישט געווען דא נאך קיין כשר שטיקל פלייש, ווייל ער איז נישט משוגע צו געבן כשר פלייש ווען ער קען האבן טרייפענע פלייש פאר א דריטל צו פאר א פערטל פון די פרייז, זאל ער דיך פיטערן מיט כשר פלייש ער גיט טרייפות אויך, און ער בעט זיך נאך ביי די קהילה מען זאל אים ווייטער געבן א הכשר, און איך האב עס פארציילט פאר איינעם וואס ער וואוינט אין אנטווערפען וואס ער איז אן ערענסטער מענטש, איך האב געמיינט ס'וועט אים זייער וויי טון, ער וועט ער וועט שפרינגען, זאגט ער הרב נחום, איך געדענק א מעשה אין אנטווערפן וואס מען האט געכאפט אז די בוטשעריי האט געהאט נבילות וטריפות, און ס'איז געווען דער גרויסער חשוב'ער ר' חיים קרייזווירטה, און ער האט דאך געזען אז טאמער דער עולם וועט גלייבן דערין וועט עס זיין א ערנסטער פראבלעם ווייל מען וועט מער נישט גלייבן דעם גאנצן הכשר און ער איז דאך רב פון די לייט. פון דעם האט ער זיך געגעבן א רוף אן א סטעיטמענט, אויף מיין אחריות, אויף מיין בארד קען מען ווייטער עסן דאס פלייש. נישט, דאס איז רוצחים, דאס איז נישט קיין רבנים, דאס איז רוצחים. פארוואס ביסטו נישט דארט געווען? איך בין דא יעצט אויף א מקווה אויך, דער רב האט געגעבן אינסטראקשענס, איך האב אנגעזאגט, ער איז נישט דארט געווען, יעצט דארף איך אלעס איבערמאכן, קאסט מיך צו לייגן נייע טיילס, ער האט נישט געוויסט א חילוק צווישן די פלאר טיילס און די וואל טיילס, ער האט געזאגט קודם זאל מען ארויפלייגן, מען האלט יעצט דארטן אז מען מוז איבערלייגן די טיילס, קאסט מיך דריי אהאלב טויזנט דאלער די טיילס, טויזנט דאלער די שיפמענט. און טויזנט דאלער ארבעט, און איך באצאל עס פון מיין טאש, פארוואס? ווייל איך בין נישט דא געווען אבער איך האב דאך איבערגעלאזט א רב א משגיח, ער האט מיר געזאגט איך האב זיי אנגעזאגט האב איך אים געזאגט דאס איז נישט גענוג דו האסט געדארפט דארט זיין משגיח צו מאכן די גמרא עס איז א מצוה עוברת און עס איז נישט דא קיין ביטול תורה ביי דעם, זאג איך אים אז דו האסט עס נישט געהאלטן טון האסטו מיר געדארפט זאגן אדער בלייבסטו דא אדער נעם איך אראפ די.

זאל וויסן טאמער דער מאן ווערט א פגוע אויפן וועג זאל מען וויסן די פרוי איז עתיד ליתן את הדין, יעצט האבן מיך עטליכע פרויען געזאגט אז זיי פארן אויכעט, זיי פארן פינף זעקס פרויען אינאיינעם מיט א גרופע, זיי שלאפן אינאיינעם און איינער וועט וואטשן אויפן אנדערן, זאג איך אה דאס איז זייער גוט, די פראבלעם איז דו וועסט נישט גיין טשיטן אונטער דעם שומר'ס רוקן, אונטער די שומרת רוקן, דו ביסט א פארהייראטע פרוי מיט קינדער מיט אלעם. יא, די מענער דאונט גיוו ע פלייאינג הוט, ער לייגט זיך אריין זיין ווירשטל אין א שיקסע און ער שלעפט עס שנעל ארויס, ואומר לא עשיתי כלום, כ'האב גארנישט געטון, ביי דיר איז א גאנצע פראבלעם, טאמער האט ער אריינגעלאזט זרע, קענסטו נישט ציילן קיין שבעה נקיים, און ווערסט טמא, ס'איז דא אסאך זאכן, ס'איז מטמא בבית הפנימי, כ'האב שוין גערעדט פון דעם ביים שיעור פון הלכות נידה. דו האסט א פראבלעם, און טאמער ווערסטו שוואנגער פארסטו אהיים וואוינסט מיט דיין מאן ווייסטו שוין נישט צו וועם דאס די בעיבי בעלאנגט, דער מאן האט נישט קיין פראבלעם, שטופט אריין אין א לאך, שאקלט זיך אויס און גייט אוועק. כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, איז געווען א גאנצע זאך, מען האט צוזאם גענומען וועגן אפהיטן די קינדער מיט אלעם, מען טוט ברוך השם איבעראל, און מען רופט מיך איבעראל, איז געווען דארטן דער דאקטער, דער דאקטער פון די סקול, האט דער דאקטער מסביר געווען, ברבים, מען האט זיך נישט געשעמט, ס'איז נישט קיין בושה, אז מען רעדט פון סעקס רעדט מען סעקס, מען רעדט פון טויטע רעדט מען פון טויטע, מען רעדט פון גלאט כשר פלייש רעדט מען פון פלייש, מען רעדט פון תשובה טון ערב יום כיפור, רעדט מען פון תשובה ערב יום כיפור, און מען רעדט פון עריות, אדער די די ערווה, דער פיפיק האט אזא שעיפ, אז טאמער נעמסטו דיין פיפיק און דו לייגסט עס נאר צו צום לאך פון די מחילה פון א מענטש, אפילו ביסט נישט אריין, וויבאלד אונטן איז שוין אריין געגאנגען, איז כריתות. דער אייבערשטער האט עס דירעקט אזוי געשעיפט מען זאל זיך נישט קענען ארום שפילן, איז למעשה איז האט זיך אנגערופן האט דער דאקטער געזאגט א שיעור וועגן וואטשן די קינדער פון פאר פורים, האט ער געזאגט אזוי, ווי לאנג מיינט עטס ס'דויערט א רעיפ? מען זאל אויסהאקן א מיידל די ביסילעם, זאל בלייבן קריפלד פאר לייף, זאל זיך נישט קענען צאמנעמען, נעווער עווער ווען זי וועט וואוינען מיט א מאן, עטס איז זיי פיניש, ווי לאנג מיינט עטס אז ס'דויערט? האט ער געזאגט ס'דויערט אויפן זייגער טוועלף סעקאנדס, צוועלף נישט מינוט, סעקונדעס, אלל הי העז טו דו איז ער פאלט ארויף אויפן מיידל, די אונטערהויזן זענען איר לויז, טראגט נישט קיין טייט אונטערהויזן, און די אונטערהויזן זענען לויז.

דוד! ווייסט וואס די מאן טוט אונטער זיין דאכענע? ער רייבט זיך אוועק אז ס'גייט א רויעך. ס'איז נישט קיין דזשאוק וואס ער טוט. ווי לאזסטו איבער א מאן אליינס? ביסטו משוגע? איז למעשה, אה, טו וואס דו ווילסט. אבער ביי א מאן איז דאס אסאך גרינגער. אין טען סעקאנדס איז דער סייקייטריסט מסביר ביסטו פערטיג מיט א רעיפ. דאס איז ווען ס'איז מיט כח. נו, אדער צאלסטו נאך דארטן די פופציג דאלער פאר די זונה, נו. קען זי דיך באשטיין, צו צושפרייט זי זיך די פיס, דארפסטו נישט סטרייען, דויערט עס אפילו טען סעקאנדס אויך נישט, ענד עט די ענד אוו די דעי פארלירסטו עולם הבא, פארלירסט דיין ווערט, און דו האסט גענוצט ר' בער מיילעך'ן פאר דיין שייגעץ שטיק, שטעל דיר פאר ר' בער מיילעך גייט שטיין נישט ביים גן עדן, ער גייט שטיין אין גיהנום און דיך אריין קאפען, דו האסט מיין נאמען גענוצט? צו מיין קבר ביסטו געפארען? וועמען פאפסטו דא? וואס האסטו געטוהן? סאו למעשה האבען זייער אסאך געזאגט. איך קאל אן פרויען זיי רעדן אויפן טעלעפאן, איך איי דאנט געט קלאוסער דען די פאון, ווייל טאמער נישט פארשטייסט דיך קען איך חלילה נאך אויסזען ווי נחמיה וועבערמאן, יעצט ווייס איך נחמיה האט גארנישט געטוהן, ער איז אזוי אינעסענט אזוי ווי א וויסל, סאו גייט דער עקספרעשן א וויסל, א וויסל מען בלאזט דורך איר, ער האט גארנישט געטוהן, ער איז געווען סאטמאר רעבינס דרייווער, ער האט נאר געכאפט אפאר שטיפעס מיט אפאר מיידלעך צען סעקאנדס, באט ער האט גארנישט געטוהן, סאו איך רעד נאר אויפן טעלעפאן, זיי זאגן מיר ר' נחום איך דאנק אייך פאר אויפקלערן וועגן רבי ר' מיילעך, כ'האב געזאגט מיין מאן, קענסט פארן צו רבי ר' מיילעך, קענסט אפילו פארן אויף צו רבי נחמן פון אומאן, איין זאך זאלסטו געדענקען, פאר דו פארסט ארויס לאז דא איבער א גט, איך וויל נישט זיין דיין עבד כנעני, אז נאכדעם ווען דו וועסט ארום טרענען דארט מיט א פאר פוילישע שיקסעס, וועסטו מיר קומען געבן די אינפעקשאנס וואס דו האסט באקומען ביי זיי. איי דאנט וואנט, דעטס איט. האט מיר א פרוי געזאגט אז איר מאן האט געזאגט כ'על אנטון א ראבער, כ'וויל אויך נישט קעטשן קיין די אלע קראנקהייטן. זאגט זי דו טוסט אן א ראבער קענסטו אויך דארט בלייבן ווייל נישט די אינפעקשן איז די פראבלעם איף יו דאנט העוו אינאף לאוו פאר מי דען געט אוט און יעצט קומט נאך ח' ניסן קומט נאך וויזשניצע רבינס יארצייט רבי חיים מאיר דארף מען דאך פארן אויף ארץ ישראל און אדר איז שוין געווען רבי משה'לעס יארצייט איז שוין געווען איך מיין אז מען וויל אנהייבן צו פארן מיט קברים קענסטו פארן אלל יער אראונד יעדע צוויי וואכן זיין אויף אן אנדער פלאץ יעצט קענסטו פארן אויף קערעסטיר אויך, דארט טוט זיך דאך א מלחמה, גיי העלף צו צו די מלחמה, דארט איז דא אזאלכע אונגערישע אזוי אפ טו דעיט קלעסיקל זאונעס, נישט דווקא אין קערעסטיר אבער ס'איז דא, איך וויל נישט זאגן קיין אדרעסן ווייל איך וועל געבן אדרעסן וועט מען זאגן איך האב ענק געמאכט זינדיגן, אבער ס'איז דא אזאלכע שיינע אונגארישע מיידלעך זאונעס, ס'איז נישט קיין אוקריינישע חאזעריי, ס'איז ריכטיגע שיינע קלעסיקל גירלס, סאו ליסען, דאס האט דער אייבערשטער געוואלט, דאס האט דער צדיק געוואלט וואס ער איז געשטארבן. דאס האט ר' נחמן געוואלט מען זאל קומען צו זיין קבר, יעצט יואלי ראטה זאגט אז ר' נחמן האט געארבעט אויף שלום בית, ער האט געזאגט שלום בית איז די עיקר און נאר שלום בית און נאר שלום בית, דעם ר' נחמן'ס תורה סאונדעט צו מיר אזוי ווי די היינטיגע רעבעס, די גרעסטע גנבים און יעדער רעדט אה מען טאר נישט זאגן קיין ליגנט, די גרעסטע שקצים און יעדער איז זיך מתדיין אין אין די גוישע קאורט, איך וויל פרעגן א שאלה, ר' נחמן האט פארשטאנען צו שלום בית, יא? א קרענק האט ער פארשטאנען. ער האט געזאגט ראש השנה זאל מען קומען צו מיר, וועיט עי מינוט, ראש השנה דארף דאך א פרוי האבן אביסל מארעל סופארט, דא איז א יום הדין, דא האט זי פינעף קינדער, איינער וויינט, איינער אהער, איינער אהין, אויף וועם לאזט מען איבער די פינעף קינדער? און ווער וואטשט די קינדער? ער האט פארשטאנען גוט צו שלום בית, אבער ווען ס'קומט צו זיינע אינטערעסן, א כפרה אויף די. גאנצע שלום בית נעמט ער נאך די פיר שענסטע שבתים, שבת מברכים ניסן ווייל דעמאלטס גייט מען קרוינען, איך זעה דאך די קרוינען, אליעזר בערלאנד האט א קרוין, איך זעה ער האט אויך געהאט אין זין שלום בית, זיין אייגענע פרוי טעסטיפייט אז ער איז א נואף און ער טאטשט צענדליגע פרויען, און זיין זון אויכעט, נחמן האט האט אויכעט טעסטיפייט קעגן אים, איך זעה דאך שוין דעם גאנצן שלום בית איז שבת מברכים ניסן, חנוכה, די שענסטע צייטן. און נאכדעם איז דא שביעות, און נאכדעם ראש השנה, סאו איך מיין ווען איז זאל מען בלייבן אינדערהיים דעמאלטס? און וואס טוט מען מיטן יונגל דארטן אז ס'איז דא דרייסיג טויזענט מענטשן טוריסטן העלפט פון זיי חזירים נואפים און מען דארף ארויס גיין אין טוילעט און דאס קינד דארף גיין אין טוילעט די שול איז אנגעפאקט העי איך וויל דיר עפעס זאגן איטס די סעים בעלאוני אלל אווער אנטשולדיגט מיי עקספרעשן די היינטיגע רעבעס זאגן מען מוז זיין ערליך און מען טאר נישט קוקן וואו מען טאר נישט און זענען נואפים. חזקי טייטלבוים טאטשט זיין שוועגערין חזקי דאס גייט אריין אונטער קוקן וואס מען טאר נישט האסט עס געטון מיט צוגעמאכטע אויגן אדער האסט עס געטון מיט צוגעמאכטע אויגן א בלינדער האט דאך נישט קיין תאווה וויאזוי האט זיך דיר אויפגעשטעלט די מעשה האסט עס געטון מיט אן אבר מת דאס איז די זעלבע מען טאר נישט גיין צו ערכאות זוי ווי מען איז זיך מתדיין ערכאות ווער איז היינט נישט געגאנגען צו ערכאות ס'איז דא וואס האבן געהאט סייעתא דשמיא מען האט די ערכאות האט עס ארויסגעווארפן אבער זיי זענען געגאנגען און די זעלבע אויך האט ר' נחמן מוז האבן שלום בית יואלי ווען דו רעדסט צו שלום בית און ר' נחמן האט עס געזאגט ס'עקלט מיך און איבלט מיך. שלום בית האט ער געדארפט זאגן זיץ אינדערהיים אויף דיין ווייב א גאנצן ראש השנה, וואוינסט מיט איר א גאנצן ראש השנה, און נישט קומען צו מיר, צו עפעס א קבר, כ'ווייס נישט וואו ער ליגט פונקטליך אפילו, וואט אר יו דואינג? נאר איך האלט אז ר' נחמן האט עס קיינמאל נישט געזאגט, איך האלט אז ר' נחמן איז געווען קלוגער פון דעם, ס'איז געקומען די חברה, זיי האבן געזען אז ס'בלייבט פון ר' נחמן'ען גארנישט אביסל שיימעס, אזוי ווי ר' נחמן אליין האט געזאגט, האבן זיי אנגעהויבן צו טון און ארבעטן זען וויאזוי ס'זאל זיין גוט אז דער עולם זאל ציען צו דעם חסידות, און ממילא האבן זיי דאס געטון. און געזאגט שלום בית שלום בית אויב ס'איז די אויב דו האסט געארבעט אויף שלום בית קענסטו נישט יענעם אוועק שלעפן פון די שענסטע צייטן פון דערהיים ס'איז די נייסעסט טיים ימים טובים שלעפט מען יענעם אוועק פארוואס זאל מען אים אוועק שלעפן ער דארף דאך וואטשן די קינדער ראש השנה א קינד זעהט איך ווייס למשל איך געדענק וויאזוי מיין טאטע האט אויסגעזעהן ראש השנה איך געזעהן וויאזוי דער טאהשער רבי האט אויסגעזעהן גאנץ אלול און גאנץ תשרי נישט געווען דער זעלבער מענטש מ'האט נישט געקענט צו אים רעדן ער איז געווען ביזי מיט דעם תּהילים און געהאַקט אין דעם תּהילים צװײ מאָל אַ טאָג און דרײַ מאָל אַ טאָג אױסגעזאָגט תּהילים, האָט זיך באַהאַלטן אין די װײַבער מיקװה, קײנער זאָל אים נישט טרעפֿן. אַפֿילו די גרעסטע גבֿירים, װאָס זײ פֿלעגן געבן די מערסטע געלט, האָבן נישט געקענט טרעפֿן אַלע. און אײנמאָל האָט די רביצין געװײנט װי אַ בעיבי, אַז ער װאױנט נישט מיט איר. זי האָט געװײנט צו רב שײמע, שײמע פֿון מאָנטרעאָל. זי האָט געװײנט, ער װאױנט נישט צו מיר אַ גאַנצן חודש, קוקט ער נישט אױף מיר, איך גײ אין מיקװה, ער קוקט נישט אױף מיר. און רב שײמע האָט געלאָזט רופֿן דעם טאָשער אים. געפרעגט אים וואס איז מיט מצות עונה, איך האב מקובל גרויסע צדיקים אז איינער וואס נעמט קוויטלעך און ער געבט ברכות פאר אידן איז פטור חודש אלול און תשרי פון תשמיש, אזוי האט ער געזאגט, איז למעשה מען זעט ווי אזוי אידן האבן זיך אויפגעפירט, מען פארט מיט צו א טויטן קבר, מען זעט דארט גארנישט, מען זעט פרענקן טאנצן אין די גאס. משוגע מטורף, מען כאפט אן פיפיקעס איינער פארן צווייטן, מען גייט אין סופיה ווייל רבי נחמן האט געזאגט ווער ס'קומט אויף אומאן דער גייט נישט אין סופיה דאס איז א בזיון, גייט מען אין סופיה און אין סופיה איז דא אלע זונות פון די וועלט ליגן דארט, סאו איך וויל דיר עפעס זאגן יואלי איף יו פרעקטיס ענד יו פריטש טו דיפרענט טינגס איז אטאמאטיש זעט מען אז ס'איז א בעלאוני די גאנצע זאך. און חוץ פון דעם אויב ר' נחמן האט טאקע אזוי געוואלט מען זאל נעבעך אפגעבן כבוד פאר פאר די פרוי, עפעס שמואל טשעטשיק האט זיך אויך געהאלטן אין גט'ן, עפעס האט זי געהאט א חלום אז דער אייבישטער איז זי געקומען אין חלום אז ער איז זייער צופרידן פון די עבודה פון אים, איך זעה נישט די אלע ברסלב'ער זאלן זיך האבן אפגעגעבן פאר די ווייבער אזוי ווי מען דארף צו זיין, איך זעה וויאזוי זיי האבן זיך אויפגעפירט, טשעטשיק, גארנישט, לעזער בערלאנד א נואף, ער האט געוואוינט מיט יעדע פרוי נאר נישט מיט זיין ווייב, ער האט געלעבט אין פרישות און גערער רבי איז אים געגאנגען אמאל קוקן, דער היינטיגער א איד וואס לעבט אין פרישות, דו נאר דו, ער האט געלעבט אין פרישות מיט זיין ווייב, אבער ער האט געהאט צענליגע ווייבער ארום אים מיט וועם ער האט מזנה געווען, סאו לאמיר לעטס קול איט דאון, זאג דיין מאן דו ווילסט פועל'ן? און וועסט פארן אויף ליזענסק? איך פאר מיט, איי עם גאוינג אלאנג, און זאלסט מיט מיר גיין טריט ביי טריט, ס'איז דאך דא אין קראקא א האטעל וואס איז דא דארטן א כשר'ע מקווה, דארט אונטן איז מען מזנה אין די מקווה, גיי מיט מיט אים אין די מקווה, זאג אנטשולדיגט, ס'איז מיין מאן איך גיי מיט אים מיט, און טאמער נישט זאג דיין מאן ליסן, אדער געב א גט, קענסטו פארן ווי לאנג דו ווילסט, מוזט נישט נאר פארן אויף די יארצייט, קענסט שוין בלייבן דארטן ביז נאך מירון, קענסט שוין צופארן אויף מירון אויך, און איך זאג נאכאמאל אן די אלע זאכן ווייל ס'קומען אריין טעלעפאן קאלס. פון די אלע פירער דארט, דער קארלבאך, ס'איז דארט די גאנצע פירער אין מירון, זיינע אייגענע טעכטער זאגן אז ער האט מזנה געווען מיט זיי, ער איז יעצט אריינגעקומען אין א סטאר אין בארא פארק, ער איז אינדרויסן מסתמא אויף בעיל, ער איז אריינגעקומען אין א סטאר אין בארא פארק, האט ער געגעבן א זאג דארט, ער ווייסט, ער קען זיך שוין אויס דארטן, ער האט שוין דארטן געקויפט איך וויל נישט זאגן וואס, זאגט ער ער וויל גיין אין צימער מיט די מיידלעך, און היינט וואטשט יעדער, קאוז דיס גערלס אר גאנא סו די באס, האט מען אים געזאגט אנטשולדיגט איך ברויך נישט דיין ביזנעס, ענד געט די העל אוט אוו היער, מען האט אים געזאגט. אונז ווייסט מען ווער דו ביסט ווייל נחום ראזנבערג האט ארום געשיקט דיין בילד אין די גאנצע שטאט, גיי ארויס פון דא, מען האט אים ארויס געווארפן, נישט געוואלט פארקויפן, שוין. יעצט זעמיר דורך געגאנגען שבת פרשת פרה, די באקאנטע פרשת פרה. וויל איך אויסלאזן מיט א שיינע מעשה פון פרשת פרה. פרה איז א קו, אדומה תמימה אינגאנצן רויט. כ'האב געלערנט אין וויזשניץ אין ישיבה, געקומען א בחור געווען אלט פופצן יאר, געלערנט דארט צוויי דריי וואכן, ס'איז געווען די זומער זמן, און ער געט אזא זאג פאר מיר. נחום איך וויל מיט דיר רעדן. און זאג איך אים יא. זאגט ער ער וויל נישט רעדן אין בית מדרש קיינער זאל נישט זעהן ער וויל אראפגיין דעם בארג. וויזשניץ האט דא א בארג. זאג איך אים הער אויס איך האב מורא אראפצוגיין דעם בארג ווייל מיט מיין הונט זעמער געגאנגען זיך אויסרייבן איין בחור דעם צווייטן אדער שטופן אין די מחילה און איך האב אייביג גערעדט אפן איי דידנט קעיר סאקמער קאקמער יאקמער באקמער עניוועי האט ער געזאגט אקעי נחום יעצט גיימער אראפ. דארט איז געווען א פז, א געז סטעישן פז, דארט איז נישט געווען קיין ביימער איז מען האט געקענט זעהן. בקיצור וואס האב איך געטון? כ'האב מיך געשטעלט רעדן. זאגט מיר נחום איך וויל דיך עפעס פרעגן. ס'איז דא דא א כשר'ע ביטש, וואס דער כשר'ע ביטש הייסט תל ברוך, ס'איז נעבן די הילטאן האטעל, איך וויל גיין דארטן שווימען. זאג איך אים מיין טייערע ברודער ביסט יעצט געקומען אויף וויזשניץ לערנען, דעם זמן ביסטו געקומען, ס'איז נאכנישט דא א א א צוויי וואכן, דו ווייסט נישט די רעגולעישאנס פון די ישיבה דא, אז א בחור גייט שווימען איז מוז ער פארלאזן די ישיבה, דאס איז זייער א חסידישע און אן ערנסטע ישיבה. דער אמת איז לייטשע פלעגט אויך גיין שווימען. זי איז דאך געווען א קראנקע משוגענע, איר זענט זיך יעצט מודה געווען אז זי איז געווען קראנק און משוגע, מענדעלע האט געזאגט יעצט ברבים, באט עס איז נישט וויכטיג, זי איז געווען א נערוון קראנקע אזוי ווי די אלע היטלער געליטענע, איך מיין איך בלעים זי נישט, סאו לאמיר גיין ווייטער, זאג איך אים דו קענסט נישט גיין דא שווימען, טשא, זאגט ער מיר נחום איך קען מיט דיר רעדן אפען, זאג איך קענסט רעדן וואס דו ווילסט נאר טאטשען זאלסטו מיך נישט, זאגט ער איך וויל דיר עפעס זאגן, איך וויל מיר נעמען דאס לעבן, איך וויל מיך גיין דערטרענקען, פרעג איך אים צו וואס ווילסטו דאס טוהן? זעהסט נישט אויס צו זיין פופצן יאר אלט? וואס איז דיר שוין אזוי שלעכט און נמאס דאס לעבן. טא לאמיר דיר זאגן, איך בין א רויטער, זעהסט דאך אויף מיר. און זאלסט וויסן איין זאך, איך בין רויט, און למעשה מען האט מיך אייביג געטשעפעט אין חדר פרה אדומה, רויטע קו, אדומה תמימה, גאנץ רויט, מיין טאטע האט מיר אייביג געזאגט, ביהעיוו דיך. וועסט ווערן אלט פערצן פופצן יאר, כ'וועל דיך שיקן אויף ארץ ישראל לערנען, דארט זענען די בחורים מער סאפיסטיקעיטעד און זענען נישט אזעלכע טשעפנאקעס, ער האט נאך נישט געקענט די איזרעילי, ער האט נאך נישט געוויסט אז די ארץ ישראל'דיגע מיידלעך זענען שווערע בחור'טעס, ער האט נישט געוויסט מיט וואס מ'האנדלט דא, זיצן דא אסאך בחורים וואס ווילן דווקא אן ארץ ישראל'דיגע, זאג איך דו וועסט דיר באוויינען די יארן, דו קענסט נישט לעבן מיט אן ארץ ישראל'דיגע, נאך דריי חדשים איז א מלחמה, נאך זעקס חדשים א גט, דאס איז אן אנדערע קוואליטי. איז דא א יעדע פרוי מאכט קעיק און זי מאכט ברויט און זי מאכט חלה ס'איז אן אנדערע רעסעפי עניוועי שווערע בחור'טעס אן ארץ ישראל'דיגער בחור קען זיך פארטראגן מיט זיי ווייל זיי זענען אויך שווערע חברה ס'איז נישט וויכטיג למעשה זאגט ער מיר ער איז געקומען אהער אויף ארץ ישראל זיין טאטע האט אים צוגעזאגט וועט זיין אלעס גוט ווי איז ער נאר אנגעקומען ער איז אראפגעקומען פונעם באס צו פון די קאר אה פרה אדומה א רויטע קו אזוי ווי כאילו עס וואלטן זיך אפגעשמועסט די אמעריקאנער בחורים מיט די ארץ ישראל'דיגע. און ער האלט עס שוין נישט אויס און וויל זיך גיין נעמען דאס לעבן, האב איך אים געזאגט אזוי, הער מיך אויס, איך וויל דיר עפעס זאגן, נעם דיר נישט דאס לעבן, איך וועל רעדן מיט די בחורים, איך בין דער גאנצער קאך לעפל, און איך וועל מיט זיי רעדן, און וועסט דיך זעצן לערנען פלייסיג, און ס'וועט דיר גארנישט זיין, שוין. און ס'איז געקומען לאנטש, איז איך האב אים געהייסן ער זאל נישט קומען היינט, ער זאל אוועק גיין. זאל זיין און זאל זיך דרייען נישט אין די ישיבה. מיר קומען ביי לאנטש, געב איך א קלאפ אויס רבותי, איינער וואס געדענקט מיך פון די ישיבה פון סאטמאר צו פון וויזשניץ, איך בין געווען א קאכלעפל, כ'בין נישט געווען קיין פארשלאפענער מענטש, אויסגעקלאפט רבותי ס'איז דא אן ערנסטער פראבלעם, פראבלעם איז ס'איז דא א בחור ער האט קענסער און נישט פאר קיינעם געזאגט לא עלינו און מ'דארף האבן. האבן געלערנט ביי אונז הונדערט בחורים מ'דארף האבן צוויי הונדערט מנות בלוט, צוויי הונדערט פארשענס בלוט. איר הערט? ס'האט נישט געדויערט צען מינוט און ס'איז געווען יעדער סיינד אפ. דער איז געווען סיינד אפ, יענער איז געווען סיינד אפ, דער האט געזאגט מיין טאטע קען אויך געבן, אה, בקיצור ס'איז געווען וויפיל מ'האט געברויכט. טשא, זאג איך די בחורים, איך זעה דאך אז איר זענט עוסק אין גמילות חסדים, זענט דאך ממש צדיקים, האב איך געזאגט אז מ'געט בלוט איז אפאר וואכן דורך ביז מ'קומט צו זיך און מ'דארף האבן א ספעשל דייעט, אה, אלעס זענען זיי מסכים. ראטעווען א בחור? נישטא אזא זאך. כל מה שיש לו יתן בעד נפשו. די סוף איז געווען אז איך זאג זיי קינדערלעך ס'איז נישט דא קיינער וואס האט קענסער, איך זעה זענט'ס אזאלכע וואוילע קינדער, וויל איך ענק דערציילן א מעשה, ס'איז דא א בחור יעצט געקומען, דער ערשטע שלום עליכם איז געווען פרה אדומה רויטיקע און דאס האט מען אים געטשעפעט פופצן יאר און ער האלט זיך ביי נעמען דאס לעבן, ער האט געזאגט wow wow ס'האט אים אזוי בארירט, זאג איך יא ס'האט אים נאך ארגער בארירט ווי דו מיינסט, ווען ער האט ווען נישט צו וועמען צו רעדן וואלט ער זיך געגאנגען נעמען דאס לעבן. און ער האט געוואלט גיין אויף תל ברוך ווייל דארטן מעג מען דאך גיין שווימען, ס'איז נישט דא קיין תערובות, און אין די זעלבע צייט העט ער זיך נעמען דאס לעבן, העט ער בלייבן א רחמנות אז ער האט זיך דערטראנקען, און שוין. איצט האט די בחורים עס אזוי נישט געפאלן, זיי זענען געווען ממש צובראכן, סוף איז געווען אז זיי האבן געזאגט קיינער העט אים נישט זאגן מער קיין ווארט איך זאל אים רופן. האב איך געזאגט כ'האב געהייסן ער זאל אוועק גיין פאר היינט און צוריק קומען ערשט ביים דריטן שיעור צו מנחה מעריב און דעמאלטס עמיר ווייטער גיין. שוין דער בחור איז אריין געקומען קיינער האט אים נישט געזאגט מער קיין ווארט און ער האט געלעבט דארטן ווי אין גן עדן. דער בחור האט נאכדעם חתונה געהאט ער האט געהאט א שטוב מיט קינדער ער האט שוין חתונה געמאכט אלע קינדער ברוך השם און ער זעט פון יעדן נחת. סא דאס איז די פעימאס סטארי פון פרה אדומה וועגן דעם האט דער אייבערשטער געגעבן אן עקסטערן שבת שבת פרשת פרה כאטשיג מ'ליינט דאך דאס אינמיטן די סדרות אויך.

ס'דא א מהר"ם שיק אז איינער וויל זיך פארבן די בארד זאל זיך פארבן רויט, ווייל רויט איז נישט קיין קאלער וואס מען פארבט זיך. היינט וואלט געווען פארקערט די דין, רויט טאר מען נישט, ווייל יעדער פארבט זיך לעצטנס רויט. באט עניוועי, סאו נאט נייס טו דו סאטש א טינג, ס'איז אנבעליוועבל. און איך זאג נישט וועגן דעם, ווייל מען דארף זיך אראפלערנען פון דעם א מוסר השכל. א בחור איז א קורצער, זאגט מען אים א ניקנעים שארטי, א בחור איז א הויכער, זאגט מען אים אזא ניקנעים און אזא ניקנעים. איטס סאו אנבעליוועבל, לאז יענעם לעבן וויאזוי דער אייבערשטער האט אים געפארעמט. בעסיקלי אז דו זאגסט יענעם א טשעק ווארט, טאמער ער איז א חברה מאן פייפט ער זיך אויס, אבער טאמער איז ער נישט קיין חברה מאן ווערט ער אינגאנצן צו צובראכן, און שאדט עס אים צום לערנען און צו אלעם. און בעסיקלי וואס דו זאגסט מיט דעם איז אז דער אייבערשטער כביכול קען נישט פארעמען מענטשן אזוי ווי עס דארף צו זיין ווייל קוק ער האט אים געמאכט אזוי. איז דא א מעשה אז ר' אלעזר ברבי שמעון האט געטראפן אמאל א מענטש, געווען א מיעסער מענטש, ס'טוט מיאוס הייסט מיט א וויירוס איז נישט קיין חילוק ער איז געווען א מיאוסער מענטש האט אים ר' לאזער געזאגט איך ברעך קוק אזא מיאוסער מענטש זאגט ער לך לאומן גיי צו דעם מיינסטער דער וואס האט מיך באשאפן דאס מיינט בעסיקלי דו טשעפעסט זאגסט אז דער אייבערשטער קען נישט באשאפן נארמאלע מענטשן ער איז די ריזען פארוואס ער האט מיך אזוי באשאפן האט ער גראד תשובה געטון ר' לאזער האט געזען אז ער האט געמאכט א דעדלי מיסטעיק. טשעפעסט א מענטש אויף זיין אויסזען? ער האט עס אליינס גענומען? עניוועי, סאו דאס איז די מוסר השכל פון פרשת פרה. יעצט ס'איז דא וואס זיי זאגן ס'איז דא שיטות אז פרה איז אויך די קריאה מן התורה. פארוואס איז פרה פאר חודש? לכאורה ס'וואלט דאך געדארפט זיין חודש פארדעם, זאגט דער ירושלמי, ווייל פארן אייבערשטן איז אזוי ליב אז אידן זענען זיך מטהר אז ער האט קודם געגעבן פרה פארן חודש. ס'איז נאכנישט דא קיין חודש אבער פרה איז שוין יעצט. יעצט ס'איז דא שיטות אז די קריאה פון פרה איז אויך מן התורה, האב איך ענק געזאגט, געוואלט זאגן נאכאמאל. מה דאך די קריאה פון פרשת זכור האלט יעדער ס'איז מן התורה, האב איך געזאגט אז פרויען טארן נישט איבערלאזן די קינדער, ווייל דיין טאטע קען אריין קומען בעיביסיטן אריין שטופן אין א קינד און ס'דויערט אינגאנצן צען סקונדע, אזוי האט יענער דאקטאר געזאגט נישט איך זאג עס, איז למעשה האסטו דאך אן ערנסטן פראבלעם, וויאזוי לאזטו איבער דיין קינד פרשת פרה, דא איז שוין א מחלוקת צו די קריאה מן התורה, וויל איך ענק זאגן רבותי פארגעסט פון די אלע הלכות, נאכדעם ווען עטס וועטס אי"ה חתונה מאכן די יונגסטע קינד וועטס טאנצן מיט א בעזעם. דעמאלטס זאלט עטס אנהייבן צו טראכטן וואס טוט זיך מיט די אלע הלכות, דעמלטס זאלט עטס ארויסנעמען דעם ספר וואס א פרוי איז אלץ מחיוב מיטן דאווענען און מיט קרישמע, צו זי מוז יא אנטון א טלית גדול צו זי מוז נישט אנטון א טלית גדול, א טלית קטן איז גענוג, די אלע זאכן לאז נאכדעם ווען עטס טאנצן מיט א בעזעם, און איך וויל נישט הערן דער עולם זאל קאלן דו שייגעץ דו אונז קען מיר די הלכות, איך קען אויך די הלכות, איך האב אלעס געלערנט, איך האב נאר אן אנדערע זאך, ס'האט מיר דערציילט יעצט איינער, איך האב געטראפן פליגער און זעמיר געפארן אינאיינעם אויף טערקיי. איסטאנבול, האט ער מיר דערציילט אז ער איז אן אייניקל פון דעם גרויסן פוסק הרב אשכנזי, געווען עפעס איינמאל מיט עפעס א גיור א מעשה, ס'איז געווען וואס זיי האבן מערער געווען, האט ער געגעבן א צעטל אז דאס איז א כשר'ע גיור, און ס'איז געלאפן די סאטמארע קנאים די עדה החרדית מיט די משוגעים, מיט די אויערבאך משוגעים, און זיי האבן אים געזאגט וויאזוי טוט איר אזא זאך, איר שפרינגט אריין אין אזא קעסל פון הייסע קאכעדיגע וואסער, זאגט ער כ'האב מקובל פונעם רעבן זאל זיין געזונט. דאס איז געווען דער ליבאוויטשער רבי, אז אין יעדע חומרא וואס מען לייגט ארויף אויף כלל ישראל איז פארוויקלט אזא מין קולא וואס איז נישט דא דאס גלייכן, זאגט ער אז איך וועל זאגן אז ס'איז ניט קיין גיור, איז דא די אשת איש ס'אינוואלווד, איז די אשת איש דארף נישט קיין גט, זייער שיין געזאגט, די זעלבע האב איך געהאט אמאל וועגן א מקווה, און הרב ניסן קרליץ האט די זעלבע געזאגט אבער אביסל אנדערע ווערטער און מער טיפער אבער ער האט עס זייער אפן. געזאגט, די רבי האט מיך געלערנט, דאס איז דער רבי מנחם מענדל, אז אין יעדע חומרא וואס מען לייגט ארויף עט איז דא אפאר קולות אין די זייט וואס מען טוט אריינברענגען וואס ס'לוינט זיך נישט די גאנצע חומרא, איז במילא וויל איך ענק זאגן, רבותי, איך קען די הלכות, אבער אין יעדן חומרא וואס מען לייגט ארויף איז דא א קולא, א רעיפ, משכב זכור. דראגס, מאריוואנע, און ממילא זיצט'ס רואיג, ביהעיוו יורסעלווס, קום נישט צו ענק ווי א איד וואס האט קיינמאל נישט געלערנט קיין שולחן ערוך, איך קען ברוך השם די אלע זאכן, און איך זאג נאך ווייטער אז אפילו א מאן, טאמער דיין ווייב איז אין שפיטאל, צו זי איז ביזי מיט איר מאמע, וואטעווער די סטארי איז, און דו דארפסט גיין הערן שבת זכור די קריאה מן התורה, אדער אזוי ווי דו דארפסט הערן יעצט פרשת פרה, אדער מגילה ליינען, דו ביסט אויך פטור.

אלע מצוות, לא תעשה ביסטו מחויב, גיין זינדיגן און שטופן מיר איינעם אריין דיין פיפיק טאר מען נישט, דאס איז א לא תעשה, דאס איז לאו, דאס איז כריתות, אבער מצוות עשה ביסטו פטור פון אלעם. זאלסט ארויפקומען אויף יענע וועלט און זאגן דעם אייבערשטן איך האב נישט געהערט די מגילה, טאקע א גרויסע שאנדע, אבער כ'האב דאך געהאט א שטוב מיט קינדער, כ'האב זיי געוואטשט, זאל דער אייבערשטער זאגן עוסק במצוה פטור מן המצוה. האט'ס אלע א פרייליכן שבת, שקויעך פאר האלטן די קאמיוניטי אזוי סעיף ווי ס'איז געווען. ס'איז אמאל נישט געווען צו צעלאזענע שעף, היינט קומט ניין הארע. איך וויל אייך עפעס זאגן, איך באמת איך מוז גיין אויף א דייעט, ווייל אנבעליוועבל איך ווער אזוי פעט פון די קאמפלימענטס, און איך באמת איך פיל דעט איי דעזערוו איט, ס'איז נישט אזוי ווי איינער געט מיר א קאמפלימענט, נע נע עס איז נישט אינגאנצן אזוי, עס איז נאך מער וויפיל יענער מיינט, איך בין זיך מוסר נפש ביי טאג און ביינאכט טווענטי פאר סעווען בין איך ביזי מיט דעם, טווענטי פאר סיקס טו איך די וואכנדיגע זאכן. און שבת זיץ איך אויכעט און איך פלאן און ווען איך לייג מיך שלאפן און איך טראכט ארויס וואס גייט קומען נעקסטע וואך און וויאזוי וועט מען אפהיטן די קינדער און דא קומט שוין באלד א פסח גיי איך זאגן א דרשה אויף פסח קודם גיי איך זאגן א דרשה וועגן הייליגקייט פון פסח אזוי ווי אלע יארן און דאן גיי איך זאגן א דרשה וויאזוי מען זאל אבאכט געבן די קינדער ס'קומט צום סדר געסט כ'ווייס נישט ווער ס'קומט. זאלסט קיינעם נישט אריינלאזן און ער זאל זיך קויפן מצות און גיין אין א האטעל און דעטס איט, וועסט אים געבן צו שטייער פינף דאלער. דאונט לעט עניבאדי אינטו יור האוז. כ'גיי יעצט אין ארץ ישראל איז דא א איד וואס די שוואגער זיינער האט מאלעסטעט זיין ווייב אלס מיידל און זי איז משוגע און זי האט א שטוב מיט דריי פיר קינדער איז ער צוגעגאנגען צו אים, ער איז געקומען אויף ארץ ישראל ער איז א שטיקל עושר אויכעט, געקומען אויף ארץ ישראל וועגן עפעס א בר מצוה פון א משפחה האט ער אים געזאגט, הויעך ברבים, איך בעט דיך שוין יארן זאלסט איבערבעטן מיין ווייב, דו האסט מיט איר געוואוינט אלס מיידל, דו מי א פעיווער, גיי צו צו איר, זאג איי עם סארי, זי זאגט העלף פון די פעין וועט אוועקגיין, שטעלט ער זיך אויף קאלטבליטיג און ער זאגט, דו האסט הלוסענעישאנס ענד קיפ איט טו יור סעלף, דעטס איט, יעצט איז זיין ווייב געווארן האספיטעלייזד, פשוט זי האט געווארט אויף די מאמענט ער זאל זאגן סארי, און גראדע האט ער געזאגט ער זאל עס זאגן שטילערהייט קיינער זאל נישט וויסן, געזעהן עניוועי ס'העלפט נישט האט ער עס געמאכט א פאבליק אישו, באט יו נאו וואט איי מין, איי מין. יו דעמעדזשד סאמבאדי, ס'איז נישט מער ווי מחויב מינימום איבערצובעטן יענעם צו געבן קאמפענסעישן, די דייטשן ימח שמו האבן געזאגט סארי, די דייטשן ימח שמו האבן געגעבן פיצויים, וויפיל זיי האבן געגעבן ס'איז נישט קיין סאך אבער עפעס האבן זיי געגעבן, און די פאלאקן די דרעקיגע זאגן ווער ס'וועט זאגן אז מ'האט אידן געהארגעט, אידן דעם צום זיך איינזעצן האבן זיך אהערגערוקט אכציג אדער הונדערט אלטע אידן וואס זענען העכער אכציג יאר, זיי האבן געזאגט איך גיי זאגן איך האב זיי אין דר'ערד זאלן מיך קומען איינזעצן איך האב נישט קיין מורא פאר קיינעם פאר די נידריג מיינדס אזאלכע אונזער האבן דאך אויך אזאלכע שקצים דארט איז יחזקאל בעסער אנדערע שקצים נחמן עלבאום דעם זינט ניין פוילן האט נישט געטון גארנישט ניין ניין ווער האט געטון שווענץ וואס איר זענט. די קרעמעטאריומס איז אין פוילן און נישט אין דייטשלאנד. יעצט האב איך געוואלט זאגן, איך האב שוין געוואלט אראפלייגן, איז יעצט אריינגעקומען פון ארץ ישראל אז ס'איז דא א מענטש וואס מ'איז אים חושד אז ער האט געשניטן די חלה אויבן און ער האט עס געמאכט דעם צייכן אויבן און געשניטן פון אונטן, אה ס'איז נאר א דזשאוק, ער איז סיקסטי פאר יערס אולד און ער האט זיך אמאל געדרייט אין בני ברק און ער פלעגט דארט טון מיעסע זאכן מיט קינדער און ס'איז געווען איינע א מיידל. ער האט מיט איר אויך זעהט אויס געוואלט טון צי געטוהן, מ'ווייסט נאך נישט פונקטליך, און ער איז אוועק געלאפן, און די שוטרים זענען אים נאך געלאפן און מ'האט אים געכאפט, און ער האט זיך נישט געקענט רעטן, און מ'האט אים על חם געכאפט, און ער שרייט ער ווייסט נישט פארוואס מ'האט אים איינגעזעצט, ער זעהט אויס ער האט נאך נישט ארויס דעם סיסטעם אז ווען ער איז מודה קריגט ער נאר ניין יאר, און ווען ער איז נישט מודה ט'ער קריגן פערציג יאר. יאר דארף זיך אויסלערנען דעם סיסטעם, און ער האט געוואלט די פאליס אויך שלאגן, און ווען די פאליס האבן אים ארומגערינגלט האט ער געמיינט אז זיי זענען אראבער און ער האט זיי געוואלט שלאגן, זיי זענען אביסל שטערקער געווען פון אים און זיי האבן אים ווי מען זאגט אריינגעברענגט, און יעצט האט זיך אנגעהויבן די חקירה, איז ווען יעדער איז קלוג, האט דאס געהאט אמאל א פראבלעם? גיי פארציילן! יעצט איינער פרעגט מיך זאל אים מברר זיין אויף די הלכה פארוואס מען טאר זיך נישט מאכן פון א אינגל א מיידל און פון א מיידל א אינגל, דאס איז זאכן וואס די רבי דארף דיך לערנען אין חדר, די רבי דארף זאגן אלע לאווין וואס איז פארוויקלט אין דעם, ער שעמט זיך, גייסטו מיך פרעגן, איך האלט דיר נישט ביי דעם, איך בין נישט דיין מגיד שיעור, איך באקום נישט קיין געלט פון דיין טאטן צו לערנען מיט דיר אידישקייט, און די אלע זאכן באלאנגען צום רבי'ן, און דעם פיפיק מיטן תחת מיטן קלעטערעס מיט אריינשטופן אין לאך, דאס אלעס באלאנגט צו דעם רבי'ן אין חדר, ער וויל עס אביסל באפוצן קען ער עס באפוצן, אבער ער מוז מסביר זיין אז די ערוה געשעיפט אזוי. פאני, אויבן איז דא א שירעם, די שירעם לאזט זיך אויס אונטן אין גארנישט, ווייל דער אייבערשטער וויל נישט אז זאלסט שטופן אפילו א טראפ אויך נישט, ביסט מחויב כרת אויף דעם, די אלע זאכן מוזן ארויסקומען, ווייל טאמער קומען זיי נישט ארויס איז עס נישט גוט, ווייל מען לערנט נישט מיט די קינדער תורת השם, איף יו לייק איט אר נאט, דאס איז תורת השם, דעטס איט. כ'בין נאר צוריקגעקומען אויף פאנאמא, מ'האט אלעס געמאכט אזוי ווי כ'האב געזאגט מ'זאל מאכן, פונקטליך פונקט פארקערט. איז דא עפעס א ראש הקהל און ס'איז דא עפעס א רב, איינער פון די דיינים, און דער האט געוואלט ס'זאל זיין נאר וואן קאלער און אהער מיט אהין, און זיי, הערסט, זיי ציטערן פארן ראש הקהל'ן צו זאגן א ווארט, און איך האב אים געזאגט סקרו יו, ווען כ'האב אנגעהויבן היינט אינדערפרי האב איך אים געזאגט סקרו יו, ביי מיר ביסטו נישט קיין ראש הקהל, ווילסט אזוי זיין זיי א ראש הקהל ביז דער אייבערשטער צונעמען דיין נשמה, דו וועסט אפפייגערן ווי א הונט, זאגט ער, נו, אני צעיר, זאג איך אים, גאט נעמט יונגע אויכעט. וואס? איך האב געזאגט, האט ער געטוישט, איך האב געזאגט, איך וויל האבן א ליין ארום און ארום די מקווה, כדי מען זאל קענען זעהן די גובה המים, ווייל ס'וועט דאך זיין יעדן טאג אן אנדערע בלנית, איך זעה דאך שוין וואסערע א שיף אן א רודער דא איז, עס וועט קומען א בלנית, זי וועט נישט וויסן צו העכערן לאך צו נידריגער פונעם לאך, ס'וועט נאך זיין דא איסורי כריתות, אוודאי, אבער איך האב געזאגט, איך וויל מאכן א ליין, א ווייסע ליין ארום און ארום. בקיצור אין די ענד מ'האט עס נישט געמאכט, פרעג איך דעם רב כ'האב דאך דיר געשטעלט אז דו זאלסט דא וואטשן, זאגט ער יא איך בין געקומען כ'האב עס געזען אז ס'נישט גוט האב איך געשריגן כ'האב דאך אים געזאגט אנדערש, זאגט ער דו פארשטייסט נישט וואס דא טוט זיך, דער ראש הקהל ער געט אינסטראקשענס אונטער דיין רוקן. יעצט איז דא דא נאך א ריזיגע מקווה, א ריזיגע מקווה, און דארט איז דא מערערע פראבלעמען, זיי ווייסן אפילו נישט ווי דער צינור איז, כ'האב מורא ציון לוי האט עס אנגעפילט מיט שאובין וואסער, ער איז געווען א שייגעץ א הונט א ירבעם בן נבט. האב איך זיי געזאגט, כ'מיין עטס זאלטס נעמען אן אנדערן רב, איך בין נישט געמאכט פאר דעם, ווייל איך בין אזא מין רב וואס אדער פאלגט מען אדער נישט, טאמער פאלגט מען נישט טו איך אן דעם קאוט און כ'וואק אוועק, ווייסט פארוואס, ווייל איך נעם נישט קיין געלט, איך טו עס, כלל ישראל זאל האבן א כשר'ע מקוה, בפרט נאך אין פאנעמע, די לעצטע פופצן צוואנציג יאר ווייסן מיר אונז אז ס'איז געווען א פסול'ע מקוה, און זיי זענען נישט מודה, און דער דער פגר טמא ציון לוי האט אפגעפייגערט, ביים זאגן האבן צוטוישט, מ'האט מורא פון רב, מ'האט מורא פארן גלח, מ'האט מורא פון ראש הקהל, איך האב פאר קיינעם נישט קיין מורא. ש. איז למעשה איז טוט זיך דא א גאנצע זאך וואס זאגסט צו די אנדערע מקווה ווייל ס'איז זייער א הויכער בילדינג זעקס שטאק הויעך מען דארף האבן שוקת מיט זאכן איך וויל נישט וויסן מער פון די זאך איך וויל נישט וויסן ברענג דיר א רב ס'איז דא רבנים אין ווילימסבורג אין בארא פארק איך האב אים געזאגט אזוי דעם רב דא קומען שוין רבנים צוואנציג יאר און יעדער האט געזאגט אלעס איז כשר. שטיינערמאן האט געמאכט א נייע צוויי אינגעלייט זאלן ארום גיין קוקן מקווה'ס זיי זענען דא געווען א חודש פאר מיר און זיי האבן געזאגט ס'איז כשר איך האב זיי אנגעקאלט עטס זענטס משוגע עטס מעגטס מאכן מקווה'ס און א געהעריגע פסל'ע מקווה עניוועי האב איך זיי געזאגט ווייסט פארוואס ווייל יעדער קומט דא און ערווארט א טשעק פון ענק איך ברויך נישט קיין טשעק פון ענק גאט האט מיר געשאנקען אז איך האב גענוג געלט אן ענק בקיצור איך וויל עס נישט מאכן איך וויל ענק נישט קענען מער זוכטס אן אנדערן און יענער וועט זאגן אינסטראקשענס און ס'וועט זיין גוט, וואס זעט אייך? איך גיי אפילו נישט זאגן אינסטראקשענס, וואס דארפסטו מיך האבן? האסט מיך סתם משוגע געמאכט? נעם א רב וואס וועט דיר נישט געבן קיין שום אינסטראקשענס. און זיצן דא און ווארטן, געווענטליך ווארט איך ביי יעדע מקווה, זיצן ווארטן האב איך נישט געקענט, ווייל איך האב זיי געזאגט זיי זאלן אריינשיקן די טיילס עיר פרעיט, האבן זיי געשיקט מיט א שיף, ס'איז געווען פאר די קראצמעך חגאות, האט עס נישט געמאכט די ערשטע שיף און נישט די צווייטע און נישט די דריטע און נישט די פערדע, ס'איז אנגעקומען צוויי חדשים שפעט און דערווייל איז דא פרויען וואס זיי נוצן א פסל'ע מקווה. נא, הער אויס, אויב געלט איז העכער'ן רבונו של עולם איז פארפאלן, און דאס איז די מזל וואס זיי האבן אזאלכע רבנים און אזא מקווה, האב איך זיי געזאגט אזוי, איך ענדיג דא יעצט די טיילס, האבן געלייגט נישט כשר'ע טיילס, איך ענדיג יעצט די טיילס, אין א טאג צוויי ס'וועט אויסטריקענען, מ'וועט עס אנפילן מיט ענקער פישעכץ וואסער וואס עטס האטס, איך ווייס נישט צו ס'איז מי גשמים צו נישט, איך זעה דאך שוין וויאזוי עטס פירטס א געשעפט, און איך גיי נישט דא ווארטן איבערצומאכן די בורות, ווייל ס'איז נישט יעצט עונת הגשמים, און חוץ פון דעם, עטס פאלגטס עניוועי נישט, איך קען נישט איבערלאזן קיינעם אן מוז זאגן, ס'איז אלץ רבנים.

איז אזוי וועט מען אים פון פאנאמא ארויסווארפן ווי די דאגי ס'עט נישט זיין קיין פרנסה דא האב איך ציון לעווי געשאלטן דאס פינעף זעקס יאר צוריק און ס'איז שוין טאקע נישט דא היינט די גאנצע פרי טרעיד זאון האט זיך אפגעשטעלט כ'האב געזאגט וואס איז עטס שפילטס ענק ארום מיט מיר כ'בין קיין חדר חבר עטס נישט געוואלט עטס האטס מיך נישט געדארפט רופן ס'איז דא גענוג מענטשן וואס זיי מאכן מקווה'ס ס'איז דא מקווה יו עס עי מיט מקווה יו עס בי ס'איז דא וואס זיי מאכן פאר רוסישע פאר דארט זיי זיי קומען קיינמאל נישט זיי דערנאך געבן פינעף טויזענט דאלער צושטייער ס'זאל הייסן אז זיי האבן עס געבויט מיך לאזטס ארויס. וואס כ'האב אנגעזאגט, שטעל דיר פאר כ'האב אנגעזאגט ס'זאל זיין מקשה, ס'זאל זיין איין שטיק, די גאנצע רעילינג מוז זיין איין שטיק, און זיי גייען זיי האבן עס געמאכט מיט זעקס שטיקער, ווען א פרוי כאפט עס אן שטארק און זי גליטשט אביסל און זי האקט אריין אין דעם א פייפ איז דא וואס ס'גייט אריין אין א רינגעלע וואס איז אביסל גרעסער, זי און זי האקט זיך דא אריין די הענט האט זי זיך אריין געשניטן אין די הויט און זי האט א חציצה, וואסערע משוגעת איז, ער גייט לייגן וועלדינג גייט ער לייגן, לייג נישט קיין וועלדינג, איך האב געזאגט לאז עס אזוי, זיי זאגן נחום ראזנבערג איז קיינמאל נישט דא געווען, כ'האב עס קיינמאל נישט מכשיר געווען, איך וויל נאך זען ווי מען לייגט אראפ די טיילס, ווייל די טיילס זענען זיכער פסול, און נאכדעם הענגטס ענק אויף, זענטס נישט קיין מענטשן, זענטס רבנים זענט עטס, כ'האב זיי געזאגט איך געב ענק א היתר עטס דארפטס נישט האלטן פסח, ביי ענק איז פסח נישט קיין יום טוב, עטס קענטס עסן חמץ אום פסח רואיג, ווייל איסורי נידה ס'איז די זעלבע ווי חמץ אום פסח. כ'האב עס אים מסביר געווען אז אכתי עבדי אחשורוש אנן עטץ האטס מורא פאר א ראש הקהל סא ער האט אפאר טאלער ס'הייסט דער אייבישטער האט נישט אפאר טאלער? די ראש הקהל איז גרעסער פונעם אייבישטן איך האב געזאגט א שיינעם טאג וועט די ראש הקהל צאמפאלן און פגר'ן און עטץ וועטס בלייבן אנעם ראש הקהל סא האב מורא פארן ראש הקהל ווער איז די ראש הקהל וואס איז ער האט אפאר טאלער עניוועי. ס'איז א ביטערע אומגליק, און איך זאג עס וועגן דעם ברבים, אבער וואס זאגן די אלע מענטשן וואס האבן דא הייזער און זיי וואוינען דא און זיי וואוינען דא א האלב יאר, ענקערע ווייבער נוצן א פסל'ע מקוה האבן זיי גענוצט ביז יעצט, און יעצט ווייס איך נישט וואס ווייל איך טויש נישט איבער קיין רעגן וואסער, כ'האב געזאגט אז קיינער ארבעט נישט מיט, און דער און דער רב זאגט איך האב דאך אנגעזאגט, אה איך האב אנגעזאגט מען זאל אנזאגן האב איך אויך אנגעזאגט, דו האסט געדארפט דא זיין און וואטשן, אז דיר איז דיינע שיעורים וויכטיג, גיי אין דר'ערד אריין מיט דיינע שיעורים, טו וואס דו ווילסט. דארט מאכט ער אפאר טאלער און דא צאלט אים קיינער נישט איין רב זאגט מען האט אויף מיר ארויפגעווארפן אז איך מוז זיין דער משגיח אויף די מקווה איך וויל עס נישט זאג איך אים אז דו טוסט עס אן א חשק דעמאלטס זאלסטו וויסן טו עס נישט שוין דאס איז עס דא דא דא בין איך יעצט אנגעקומען דא מיט פאנאמא איך טויש די טיילס ווייל זיי האבן ארויפגעלייגט פסול'ע און נאכדעם האב איך נישט קיין שום אבליגעישן צו די מקווה. דארף טוישן די צינורות, מען דארף ענדיגן די מי גשמים זאל אריינקומען, כ'ווייס נישט ווער ס'האט עס געטון, זיי האבן מיר אליין געזאגט זיי האבן געטראפן א מקווה וואס די בור זריעה געווען קאנעקטעד מיט די טבילת כלים מקווה, און א שטריק פון שטריקלאנד האט נאר אין זינען געהאט צו מאכן געלט און דעטס איט. ציון לעווי. עניוועי, כ'האב גרויס עגמת נפש. און דאס איז די מענטאליטי פון די סענטרעל און סאוט אמעריקאנער אידן, האב איך שוין געהאט מיט זיי אסאך מאל מיט אנדערע מקווה'ס, זיי האבן אזא משוגענע מענטאליטי, זיי פאלגן נישט, זיי טוען וואס זיי ווילן, דער ראש הקהל איז באלעבאס, און דער רבונו של עולם זאל זיך רוקן אין די זייט, ער מיט די תורה אינאיינעם. יעצט האבן זיי דא ריזיגע, א ריזיגע מקווה, נישט סתם ריזיג, נאר ריזיג, ס'איז געמאכט זיבן ביי אכט פיס. האב איך זיי געזאגט. אז מ'זאל מאכן די סטים אויף יענע עק וואנט, און מ'מאכט א גרויסן סטים פייפ פון אויבן ביז אראפ, ס'זאל דויערן א האלבע שעה אנצואווארעמען א מקווה, ס'מאכט זיך דאך אין א מקווה אסאך מאל פראבלעמען. ניין, ער וויל עס לייגן אונטער די סטעפס און ער האט געגאסן דא א שטיקער פלעטפארם, משוגע מטורף, דו ווייסט ווילאנג ס'וועט נעמען? אויב מיין קאלקולעיטער איז רייט, זאגט מיין קאלקולעיטער אז דאס דארף דויערן נישט קיין סאך, נאר צוועלף שעה אנצואווארעמען די מקווה. דעטס איט. זיין א חכם איז זייער חכם איך האב נישט דארט ווי מען פאלגט מיך נישט וואק איך אוועק ס'איז געווען איין מאל אין א מקוה אין ארץ ישראל וואו מיך האט די מענטש נישט געוואלט פאלגן ווייל ער האט געוואלט עפעס יוזן די ווענט מיט א מעשה ווענט מיינט א ווענטעלעישן און איך האב אים געזאגט איך לאז נישט דא וואו איך ברענג אראפ רעגן וואסער קיין שום צימער בקיצור האב איך אים געזאגט הער אויס איך טוה מיר אן דעם קאוט און איך וואק אהיים דעטס איט און איך

האלט איך מיט די כא. כ'האב גראד געזען אז דא טויג עפעס נישט ווייל ער זאגט מיר ער זוכט מיך שוין א האלב יאר וועגן די מקווה, זאג איך אים ס'איז א ליגנט ווייל קיינער האט מיך נישט געזוכט א האלב יאר, און צווייטנס פרעגט ער מיך וויפיל געלט איך נעם, זאג איך כ'נעם גארנישט, זאגט ער אה דו מיינסט צו זאגן ווען מ'וועט אראפלייגן דא א שיסל מיט געלט וועסט נעמען וויפיל אן אקאונטענט, זאג איך אים ניין דו פערד וואס דו ביסט גארנישט מיינט אז דו'סט וועלן וועסטו צאלן די עקספענסעס וויפיל ס'קאסט צו פארן, און אז דאס וועסטו אויך נישט וועלן וועסט עס דיר אריינשטופן אין די מחילה אריין, איך דארף האבן דיין געלט דארף איך? כ'וויל אידישע טעכטער זאלן נישט פלאגן זיך און זיך פורש זיין פון די מענער אזויפיל טעג, און נאכדעם גיין אין א מקווה און באצאלן געלט, און שפעטער זאל מען געוואויר ווערן אז ס'איז געווען א פסול'ע מקווה מלכתחילה. דאס אלעס וואס איך וויל נישט. ראדער דען דעט, אז דו ווילסט נישט הערן, אה, דען איי וואלק עוועי. האב איך שוין געזען אז דא טויג נישט, די רייכסטע קהילה פון די וועלט האט א פראבלעם אז וויפיל געלט איך נעם, זענען אונז אויף צרות. און דאס איז די חסד וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט מיר, אז איך דארף נישט יענעמ'ס געלט, און ווייל איך דארף נישט יענעמ'ס געלט, האב איך נישט קיין פראבלעם וויפיל געלט איך נעם, וויפיל איך נעם נישט, איך נעם גארנישט און פארטיג, איך בין אן עבד נאמן פאר די אידישע טעכטער מיט זייער טהרה, און פאר'ן הייליגן באשעפער, איך נעם נישט ביי קיינעם ברוך השם. ס'דא איינער דער גרויסע שייגעץ דער פון לאנדן האלפערן ער האט עפעס א קאזין וואס איז דא עפעס אין ער איז אן איידעם ביי דעם רעבן וואס ער דאווענט מאנטאג די דינסטאגדיגע דאווענען מיטוואך די שבת'דיגע דאווענען ביין אמשינאווער ער הייסט אויכעט האלפערן ער איז דא עפעס א שטיקל דיין א רב מען רעדט אויפן די זעלבע ווי מען רעדט אויף חיים האלפערן זעלבע לשון הרע'ס רעדט מען אויף אים אויך עניוועי איז ער האט נישט געגלייבט איך נעם נישט קיין געלט. ווייסט וואס א רעכט האט ער געהאט דאס צו טוהן, גייסט צו א פרעמדן מענטש פארשט אים אויס וויפיל נעמט נחום ראזענבערג זאגט ער אינו לוקח אף פרוטה ער נעמט נישט אפילו א גראשן שוין זאל ער קומען זאגן יא ס'איז אמת וואס דו זאגסט אבער הער דו ווי האסטו געמעגט דאס טוהן אזא זאך ווי מעגסטו גיין צו מענטשן וואס צו מיינע קאנעקשאנס און דו הייבסט אן אויסצופרעגן זאכן פון מיין פרייוועט לייף צו איך נעם געלט צו נישט און ווען יענער זאגט דיר אז איך נעם יא ווייל ער שעמט זיך אז ער געט נישט מיינט עס אז דו האסט אים געמעגט פרעגן. דאן, איך האב זיי געזאגט, יעצט איז ענק גאר שלעכט, עטס האט מיך קיינמאל נישט געטארט נעמען צו זיין ענקער רב און משגיח אויף די מקווה, קיינמאל נישט, ווייל ביי מיר פאלגסט נישט געב איך ארויס גראד אריבער, יעצט ס'גייט צו הערן, ווייל דארט ווי איך בין געווען אין בית שמש אין בית וגן איז דא א איד וואס ער האט דא א הויז, ער וואוינט דא און דארט, און ער האט מיך דארטן דערקענט, ער האט מיך באגריסט, און אז איך גיי ארויסקומען אז די מקווה איז פסול, ס'זיין א מורא'דיגע פראבלעם ביי די אלע פרויען, וואוו. איך האב געטרייט די בעסט, און ערשט די טיילס איז אן ערנסטע פראבלעם, ווייל ס'האט א בית קיבול און ס'וועט האלטן שמוץ, און אין ארץ ישראל ווען מען נוצט די טיילס מוז מען לייגן א ספעשל קעמיקל אפצוברענען די הויט, און קיינער טוט דא נישט טון, איז עט די ענד אוו די דעי די טיילס האב איך באצאלט פון מיין טאש, פון מיין טאש, ס'איז דא צוויי מענטשן וואס האבן געהערט וואס דא גייט פאר, אויף יעדעם איז צוגעזאגט א טויזענטער, האלט איך שוין ביי צוויי טויזענט, און די איבריגע האב איך צוגעלייגט פון מיין.

האט אויסגעהערט שלחן ערוך אן וואו ס'שטייט האב איך אים געזאגט יעדן מחבר פונקטליך אויסנווענדיג און כ'האב געזאגט אלע תשובות און די אחרונים ער האט זיך ער האט זיך נאך געוואלט נעמען דינגען מיט מיר ער איז נאך געווען דער תלמיד חכם האב איך אים יעצט געזאגט אויך איך זאלסט וויסן דו ביסט א שייגעץ אן עזות-פנים כ'וועל מיט דיר נישט האנדלען און איך וויל דיר זאגן די מקווה מוז זיך ענדיגן האב איך זי אנגעהויבן וועל איך זי אי"ה ענדיגן די אנדערע מקווה ברענג

זאל זיך זאל לאנג מברר זיין ס'האט פראבלעמס, כ'האב אריין געלייגט דא נישט נאר דאס כ'האב זיי נאך באצאלט מען זאל מאכן זיכער ס'זאל זיין וואדער פרופינג ס'איז אזוי שיין ארויס געקומען יעצט זאל איך האבן הארץ אראפצוברעכן טיילס פון די וואנט אז דאס זאל זיין די גובה המים אמת ס'איז העכער דעם גובה המים אבער איך זאל האבן הארץ דאס צו טון קען דאס נישט טון און וויאזוי זאל די בלנית וויסן זי'ט עס נישט וויסן ס'עט יא זיין א שקר עט נישט זיין ס'עט זיין אזוי ווי רוב מקווה'ס אין אמעריקע וואס ס'איז נישט דא קיין השקה יארן לאנג.

די גלאז, די וואסער, די טייך, די ברוק, וואטעווער, מיינט ער אז אן אנדערע פערד וויל אים אויסטרינקען זיין עסן, שטויסט ער מיט די פיס אז ער זאל נישט זען דעם פערד. בקיצור, דא אין פענעמא קומען זיך צאם אידן נאך געלט, און יעדער וויל שטויסן דעם אנדערן כדי אז ער זאל בלייבן מיט אפאר טאלער, יעדער מיינט אז יענער געבט אים געלט, ער ווייסט נישט אז ס'איז אלץ אנגעשריבן פון הימל, נישט קיין חילוק, אונטערשטע שורה איז אזוי. די חברה, א מורא'דיגע זאך, קומט צו מיר צו דא א איד, אזא אונגערישער, אזוי ער פאסט אריין אין וויליאמסבורג, ער זאגט גראדע וואוינט אין בארא פארק, און ער קומט מיך צו פרעגן וואס איך טו דא, זאג איך דעם איד, איך וועל זאגן די אמת, איך האב נישט וואס צו טון, איך בין שוין ריטייערט, און איך הער אז דא איז דא א רייכע שטאט, און איך וויל אנהייבן צו גיין נאך געלט.

כ'האב רעטייערט א יאר און א האלב צוריק, כ'בין מייאש געווען אנצוברענגען די צייט, און כ'וועל גיין נאך געלט, איך וועל ארומפארן, איך וועל טאג דורך ארום אין די גאנצע וועלט, און כ'וועל האבן כאטש פון וואס צו באצאלן. טשא, דער איד הערט מיך אויס, ער פרעגט וויאזוי איך הייס, זאג איך הייס נחום ראזענבערג, זעט אויס ער קען נישט דעם איד אינעם בלאט, ער האט נישט געוואוסט דעם חרם, גייט ער צו דעם אנדערן אינדערפרי צום רב, און זאגט דא געקומען א גנב, וואס ער האט נישט קיין מוסדות, ער האט גארנישט, ער האט רעטייערט.

זאגט ער ניין, ער האט נאר געוואלט וויסן צו דאס וואס דער איד האט אים געזאגט, אז איך האב דאס געזאגט, צי וויל ער מיך ארויסזויפן דא ווייל ער איז א צר עין, צי ער האט טאקע געמיינט, ווי מען זאגט, לטובת הענין, ווייל טאמער האט איר אים דאס נישט געזאגט איז עס סתם א צר עין, וועל איך אים ארויסווארפן, טאמער האט איר עס יא געזאגט, מילא קען איך גארנישט טון, פרעגט מיך דער רב, פארוואס האסטו אים אזוי געזאגט, איך האב נארמאל גערעדט מיט זאב. געפארן א איד אמאל פון ווארשע אויף קראקע מיט די באן, ס'דויערט פיר שעה, געזעסן צוויי אידן איינער לעבן אנדערן, פרעגט איינער דעם אנדערן וויאזוי הייסט איר? קוקט זיך דער צווייטער מענטש כאפט זיך שטעלט זיך אויף און געבט אים אזאלעכע צוויי פראסקעס נו זאגט ער אויס באלד וועסטו דאך פרעגן וויאזוי איך הייס און וויאזוי מיין ווייב הייסט און וויפיל קינדער איך האב וויפיל כ'האב חתונה געמאכט און פארוואס איך פאר אויף

איך האב דאך דיך נישט געפרעגט וואס דו ביסט דא, וואס וואס גייסטו מיך פרעגן צו וואס איך בין דא? וואט איז יור ביזנעס? שטייסט? דאס איז אלטע שאקמער אזיאטישע מארמאר א שיעור. עניוועי, דער איד זיצט איינגעלייגט, יעצט גריסט ער מיר שוין אפילו נישט, ווייל זעט אויס דער רב האט אים געזאגט, וואס וואס האסטו צו פרעגן מענטשן פארוואס זיי קומען, ווען זיי קומען, דו ביסט עפעס בעלעבאס, ער נעמט עפעס צו פון דיר? ער נעמט דאך נישט צו פון דיר גארנישט.

זאג איך רב איד טו מיר א טובה, איך קען דיך נישט, דו קענסט מיך נישט, מאך א שווייג. נו זאגט ער ניין איך קען דיך, מוזט מיר זאגן פון ווי איך קען דיך. קיצור מען האט גערעדט, איך האב אים געפרעגט וואס ער טוט, ער איז א חזן, זאג איך האסטו נישט אפשר געזונגען ביי די טויזענטער תפילין וואס לוי האט פארטיילט? זאגט ער יא, איך בין געווען דער חזן, גערעכט, פון דארט קען איך דיך, עניוועי. איז למעשה זאג איך אים אונז האבן יעצט גענדיגט בויען די מקווה זאגט ער ער ווייסט דערפון און איך האב אים געזאגט אז איך גיי ארום יעצט ווערן ביי די רבנות איבעראל צו נעמען און איך האב געמאכט די ערשטע קאלענדער פאר וסתות מורא'דיג מסודר נישט אויסגעלאזט קיין שום וסת און קיין שום שיטה. למעשה יעדער מאכט עס נאך, אבער זיי האבן מיך געפרעגט דעמאלטס רשות, כ'האב געזאגט יעדן ס'איז נישט מיינס, ס'איז דעם אייבערשטנ'ס תורה, כ'האב נאר געמאכט א סיסטעם, איז למעשה איז כ'האב געהאט שוין צענדליגע מיני פון די רבנות, צענדליגע קעלענדערס, דא האב איך געטראפן איינס זייער א שיינס מיט קאלערס מיט אלעם, זייער גוט געמאכט יואל'קע עפעס א גרויסן בעל חשבון.

עניוועי, ס'געווען ממש מן השמים אז ס'זאל נאך אנקומען צו דעם נאך פאר שבת, און איך האב שוין אנגעקאלט זיי וויסן אז וועסט באקומען דער קעלענדער, מיט דעם וועסטו גיין צו די רבנים'ס חמגא דארטן מיט, ווייל אונז וויל מיר באקומען, אונז וויל מיר מאכן א, אונז וויל מיר קריגן הסכמה, אונז וויל מיר באקומען א רעכט אז אונז זאל מיר קענען דאס דרוקן, סאו די רעכט האב איך שוין פון דא, די הסכמה מיר קריגן פון ארץ ישראל, מורא'דיג שיין מסודר אויכעט, סאו, ברוך השם.

אשר לא גזלתי שלמתי. זאג איך וואסערא מין קאנעקשאנס האב איך מיטן ראש הקהל? איך האב געהאט צוגעזאגט איך געב אים צען אלפים ער זאל פיקסן די מקווה, אלע געשריגן וואס איך וויל טוהן דאס איז נישט האט ער נישט די געלט, זאג איך אים צווייטנס וויל איך אייך פרעגן איר זאגט איר זענט א ראש ישיבה איך קען אייך נישט אפשר קענט איר מיר זאגן צו ס'דא עטליכע סוגים עטליכע. מיני ראש ישיבות. ס'איז דא א ראש ישיבה וואס ער נעמט זיין ראש הגויה, דאס מיינט דעם פיפיק, און ער שטופט עס אריין אין אלע בחורים אין זייער ישיבה שטופט ער עס אריין, מען האט געקענט זען אויפן ראש ישיבה אז ער איז נישט סטופיד, ער פארשטייט וואס איך רעד. אינעם מחילה און אינעם פיסק. דאס איז א חלק פון די ראש ישיבות היינט. געהאלטן אין איין איינזעצן, מען זעצט נאך יעצט איין, יעצט גייט זיין נאך א ברעיקינג ניוז, וואטש און זע, ס'איז דא א בעל מקובל, ער קומט פון באר שבע געגנט, און עפעס א פרוי איז געקומען בעטן העלפ, און זי איז געקומען מיט איר מאן, אבער איינמאל אז זיי זעען, זיי לייגן אן אויג אויף איר, און זיי זעען שי איז ביוטיפול, הע הע, האבן זיי שוין דעם טעלעפאן, האט זיי, האט דער ראש ישיבה, דער בעל מקובל אפגעקאלט, אז ער וויל יעצט אריבערקומען, ער זעט עפעס אין הימל, און ער האט מיט איר געוואוינט, יעצט קערט זיך איבער גאנץ ארץ ישראל, נאך א בעל. מקובל און נאך א בעל מקובל. פרעג איך אים, זאגט מיר, וואסערע מין ראש ישיבה זענט איר? איר זענט די וואס זיי שטופן אין תחת? דארף איך דאך דאס וויסן, דארף זאגן יעדן איינעם וואס איר טוט. נאכדעם איז דא א ראש ישיבה וואס ער איז געמאכט אויף ארויסצואווארפן בחורים, דעטס אלל היז מעיד פאר, ער זאל קענען יעדן זאגן לא נתקבל און אים ארויסווארפן. דארף מען דאך וויסן צו איר זענט פון דעם צווייטן סוג ראש ישיבה. און ס'איז דא א דריטע ראש ישיבה וואס ער לערנט פאר א שיעור, אבער ער טוט עס נישט אומזינסט, נאר ער מעלקט אויס ביים טאטן געלט, ער זאגט דיין זון טויג נישט און איך טריי מיט אים די בעסט, אזוי ווי כ'האב נעבעך געהאט אמאל א חבר רבי אברהם בער בערקאוויטש, געווען א יתום, האט א מגיד שיעור אין סאטמאר געזאגט פאר זיין מאמע'ן ער קען נישט אזוי מיטהאלטן, איך וועל מיט אים לערנען פרייוועט א שעה און די מאמע האט זיך געפרייט, דיס גאוס בעק ביפאר מיי טיימס, מען האט נאכנישט געוואוסט וואס זיי טוען, און נאך דריי חדשים האט ער געזאגט איך קען נישט ער איז צו שוואך, מיר האט ער פארציילט אז ער פלעגט אים נעמען יעדן טאג אין מקווה פיר אזייגער פארטאגס און. פלאג אים אין די ביהיינד, און ער האט נישט געוויסט אז מען טאר דאס נישט טון, ער האט געהאט דרך ארץ, דאס הייסט דער ראש ישיבה דער מגיד שיעור לערנט זיך מיט אים אומזינסט, און אפאר חדשים דערויף איז ער אראפ אינגאנצן פון וועג, און נתגלגל הדבר וירדו אבותינו אין מצרים, ער האט געקויפט א רייפל אין לאנג איילענד און ער האט זיך געשאסן אויף טויט, דער סאטמארע ביהמד דער דיין האט געזאגט מען זאל שרייבן הקדוש אויף אים, אוי ס'איז געווען א מורא'דיגע, דעמאלטס איז נאך געווען פון די ערשטע קעיסעס וואס מען האט זיך נעבעך געהארגעט. געווען א גרויסער בזיון, מען האט געוואוסט אז א מגיד שיעור האט מיט אים געטשעפעט, האט ער געזאגט מען זאל ארויף שרייבן הקדוש, סא ביג דיעל האט מען ארויף געשריבן הקדוש, קענסט עס אראפ ברעכן אויכעט, ער איז געווען א וואויל יונגעל, מען האט געדארפט ארויף שרייבן ווער ס'האט אים מכשיל געווען, אונז ווייס מיר ווער, ער איז היינט פון די זקנים און פון די שענסטע מענטשן אינעם דור, ער איז היינט פון די חשובסטע, יא, וואלסט זיך געגאנגען קוויטלען צו אים, איטס אלל פול אוו בעלאוני. פרעג איך דעם מענטש, וואס זענט איר? וועלכע ראש ישיבה זענט איר? זאגט ער, אזוי ווייניג האלט איר פון ראש ישיבות? זאגט ער מיר, ער גייט זיך אויסטון די קאפאטע און ער גייט ווערן אן ארבייטער. זאג איך, נישט נאר איך האלט אזוי ווייניג פון אייך, נאר יעדער האלט אזוי ווייניג. עס איז דא איינער וואס ער האלט אין איין אריינשרייבן דא ביי מיר, ער וויל וויסן וואס איך טו מיט חפץ חיים, לשון הרע, לשון הרע. איך גיי נישט יעדן ענטפערן, ווייל כ'האב שוין פון דעם גערעדט פינף יאר צוריק און צען יאר צוריק. נייע חברה קומען אריין און זיי ווילן נאכאמאל האבן אן עקספלענעישאן, איך האב נישט נישט קיין צייט פאר דעם און נישט קיין געדולד. דער תירוץ איז, אין די הקדמה פון חפץ חיים צום סוף אין די הקדמה זאגט ער אזוי, דאס אלעס וואס איך זאג דא אז מען טאר נישט רעדן לשון הרע איז געזאגט געווארן פאר איינעם וואס ער פירט זיך אזוי ווי עמך, טאמער איז ער אבער א ער טוט עבירות בפרהסיא מעג מען אים מצוה לגנות א מצוה אים צו פארשעמען. איז וויל איך דיך פרעגן א זאך, ווען איינער נעמט. ער שטופט זיין פיפיק אריין אין א בחור'ס תחת, אדער ער שטופט עס אים אריין אין פיסק, אדער ער הייסט דעם בחור ער זאל אים אויסזויגן, איך וויל אייך פרעגן, דאס הייסט נישט אן עבירה וואס דאס איז א זאך וואס ס'איז ברבים, ער נעמט זיך אויף אידישע קינדער? איך וויל אייך עפעס פרעגן, ווען ער זאל נעמען א מעסער און אריינשטעכן א בחור אינעם הארץ אריין, וואלט עטץ געזאגט ער איז א רוצח? דא שטעכט ער אריין. די זעלבע מעסער, נאר ס'איז נישט געמאכט פון אייזן, ס'איז געמאכט פון א גיד, פון אן אדער. דער קינד איז פונקט אזוי טויט, נאך מער טויט, ווייל ער בלייבט נאך לעבן נאכדעם. יענער האלט ניין, א גאנצע נאכט האבן זיי ארומגעארבעט, צו מ'מעג, צו מ'טאר נישט, מיט זיינע חברים. האסט נישט וואס צו ארבעטן, קוק צום סוף אין די הקדמה פון חפץ חיים אין די פתיחה. צו זען וואס ער זאגט. די גאנצע זאך איז נאר געזאגט פאר ערליכע מענטשן, אבער נישט ערליכע מענטשן, מענטשן וואס זענען מכשיל חוטא מחטיא את הרבים, נישט דא קיין שום מין איסור אז מען טאר נישט רעדן אויף זיי לשון הרע. יעצט וועל איך זאגן נאך א זאך, און איך וויל יעדער זאל דאס הערן, ס'איז דא חי לייפליין, איך רוף זי חי לייפליין, זי הייסט מלכי לייפער, נאר שטייט אין מהרי"ל אז מען זאל נישט רופן אפילו די אייגענע ווייב ביי נאמען, אמאל האבן געהייסן. שנירן מיט שוויגערס די זעלביגע נעמען ס'דא צוואת רבי יהודה החסיד נישט טון אזא שידוך ווייל ווען דער מאן האט געוואלט וואוינען מיט די פרוי האט ער געגעבן א שריי ארויף לאמיר זאגן רבקה מיר זענען געקומען ביידע רבקות ס'האט געהייסן א סימן מ'זאל גיין אין בעדרום אין טונקל דא דארף מען דאך וויסן מיט וועם מ'וואוינט עניוועי עניוועי וואס איך וויל זאגן איז איז כדי איך זאל זי נישט רופן ביים נאמען מלכי לייפער און ס'איז נאך א רשענטע אויכעט קען מטמא זיין מענטשן אז מ'זאגט איר נאמען אפילו איז במילא זאג איך נישט איר נאמען רוף איך זי חי לייפליין זי הייסט מלכי לייפער, הערטס אויס א מעשה. איז דא דא א גרויסער שייגעץ, עטס ווייסט ווער דאס איז? דאס איז דער גראסמאן, און ער איז געקומען אין קאורט זאגן אז ער נעמט זי אויף זיין אחריות צו ארויספירן דארטן ווי ער וואוינט, ער האט דארטן א גרויסן ישוב, ער האט דארטן א מיידל סקול און א יונגל סקול, און ער, טאמער זי וועט ארויסגיין פונעם הויז גייט ער רופן גראד די פאליס, ער וועט האבן א שומר פאר איר. דער זעלבער שייגעץ האט אויכעט באפרייט לעיזער בערלאנד ער איז געגאנגען צו די שופטים ער האט זיך אריינגעמישט. לעיזער בערלאנד איז נאך היינט מאנס און מפתה פרויען נאך היינט און ער האט ווידער א געזעגענער צ ד אויף וואס ער מיינט ער קויפט זיך א מצוה מיט דעם קויפט זיך די גרעסטע עבירה באט לאמיר נישט אריינגיין יעצט אין די עבירה ער האט דארט זעקס אדער זיבן טויזענט קינדער אויף זיינע פרעמיסעס יונגלעך און מיידן און אז אזא מלכי לייפער טרעפט זיך אויף אזאלעכע פרעמיסעס וואס איז דאך פאר איר אזוי ווי אין גן עדן וויאזוי לייגט נישט ארויף צו א קאפ וואס טו איך דא דאס איז וואס איך פארשטיי נישט. ער מיינט די חכמה איז יענעם ארויסצונעמען פון תפיסה, אפשר איז א מצוה ער זאל זיצן, אפשר האט מען געמאכט די תפיסות פאר א ווערי גוד פורפעס. יעצט איך וויל מסביר זיין נאך א זאך, און פון דעם וויל איך רעדן, דער עולם קאלט מיך אפ, אה רבי נחום דיין ארבעט איז געגאנגען אומזינסט, מען האט זי ארויסגעלאזט, מען האט זי טאקע ארויסגעלאזט אויף האוז ארעסט, אבער ס'איז דא א מורא'דיגע פרעשור פון אוסטראליע, דא איז דא דריי מיידלעך וואס זיי שרייען מען האט דאך אונז אומגליקליך געמאכט אויף א לעבן, ס'איז דא מער אבער דריי זאגן ווי אר פינישט. אין אסטראליע לאט עס נישט צו. געבליבן. אזוי ווי איך האב דעמאלטס געשריגן אין קאורט, איך האב געזאגט פארן דזשאדזש איך פארשטיי נישט, דו זאגסט אז זי איז קעיפעבל, דעמאלטס זאל זי שטיין פאר טרייעל, טאמער נישט זאל זי גיין אין משוגעים הויז, און דאס וויל זי נישט ווייל זי האט קינדער צו טון, שידוכים צו טון מיט קינדער, און אין משוגעים הויז וויל איך אייך נישט זאגן וואס דארטן טוט זיך. עניוועי, די סוף וועט קומען און מ'לאזט זי ארויס אויף האוז ארעסט און ער וועט אויף איר וואטשן, דאס איז דער גראסמאן, און. יעדער קאלט אפ און מען שיסט אריין און מען רעדט, ס'איז אומזינסט געארבעט. רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, משה רבינו האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים און האט זיי געלאזט אין מדבר, משה רבינו אליינס איז געבליבן אין מדבר כאטשיג מען האט אים צוגעזאגט ארץ זבת חלב ודבש, וואס איז די חכמה פון דעם? אייבערשטער לערנט דיך אויס, לא עליך המלאכה לגמור, נאובאדי קען פיניש די דזשאב. גאנץ כלל ישראל מוז קאנטריביוטן, און משה רבינו אליין האט נישט געקענט טון דעם דזשאב אליינס, ווייל אויב משה רבינו טוט דעם דזשאב אליינס, דעמאלטס וואלט עס געווען א בחינה פון משה רבינו האט עס געטון, נישט משה רבינו, עס איז געווען א דוד המלך און א שלמה המלך, עס איז געווען נאכדעם א גרויסער קעניג וואס ער האט ארויסגעווארפן די אידן פון ארץ ישראל, ער האט צוגענומען אלע זאכן. פון שלמה המלך פון בית המקדש, דאס איז א ריוואלווינג טינג וואס עוועריבאדי יעדער מוז האבן א תיקון יעדער מוז האבן א חלק דערין, און ס'איז נישט דא אזא זאך וואס נאר איך האב עס געטון יענער האט עס געטון, עס געווען אמאל צוויי רעבעס זענען געזעסן, דאן איין רעבע זאגט דעם צווייטן נו אפשר לאמיר זיך איינשפארן דא און ברענגען די גאולה זאגט אים דער רעבע דו חכם דו, דאס איז דאך דער חטא פון אדם הראשון האהאהא והייתם כאלקים אז ס'זאל זיין כאלקים יודעי טוב ורע דאס איז דער חטא פון אדם הראשון. ווייל ס'דארף זיין א דרעטליגער סטאר, און נישט כאלקים יודעי טוב ורע. דאס איז געווען דער חטא, זאגט דער צדיק פאר יענעם, דו וועסט ברענגען די גאולה, וואס וועט מען זאגן, דו האסט געברענגט די גאולה? דו ווייסט וואס דאס גייט זיין? דער חטא פון אדם הראשון. עווריבאדי קאנטריביוטס, יעדער איד וואס ער טוט פארן אייבערשטנ'ס וועגן. דא פרייע אידן זאלן זיך מוסר נפש געווען פאר די מדינה, ימח שמה, וועווער. איך וויל דיר עפעס זאגן, למעשה אין די מדינה וואוינען די סעקאנד ביגעסט אמאונט פון כלל ישראל. און איך ווייס וועלכע אפיקורסים זיי האבן עס געטון? ס'איז אנבעליוועבל! ווייל וואס, יעדע זאך דארף האבן א תיקון? שאטנשטיין איז געווען א מחלל שבת בפרהסיא, אלע סטארס איז געווען אפן שבת, זיי זענען געווען מחלל שבת. זיי האבן דעם גרעסטן אחיזה אין שס איבער די גאנצע וועלט. איך בין דא יעצט אין א פלאץ אין פענעמא, דא איז דא שאטנשטיין שס אויף ספאניש, ס'איז שוין דא אויף אלע שפראכן, ווייל דאס זענען די בירורים וואס קיינער פארשטייט נישט און נאר דער אייבערשטער קען דאס פירן, א בשר ודם קען דאס נישט פירן. משה רבינו זאגט צום אייבערשטן, הודיעני נא דרכיך, לאז מיך זען דיינע וועגן, זאגט אים דער אייבערשטער, וראית את אחורי ופני לא יראו, אין די פראנט קען איך דיר גארנישט ווייזן, אין די בעק עסטו נאכדעם פארשטיין פארוואס דאס איז אזוי, פארוואס דאס איז אזוי, יעצט לויט ווי איך פארשטיי זענען די אידן, די ציונים, זענען געווען די בריונים וואס האבן געוואלט אונטערברענגען דעמאלטס. ווען די אידן זענען געווען אין ארץ ישראל, מען וואלט אונטערברענגען אלעס, קיצור איז געגאנגען דער אייבערשטער האט זיי געזאגט בריונים טייערע גייטס נאכאמאל אראפ, פאררעכט וואס האט זיך מקלקל, האבן זיי זיך מוסר נפש געווען. האב אמאל געהערט פון רב אשר פריינד זייער א שיין ווארט, אונז זעמיר געפארן געט ער אזא זאג, ער האט געזאגט אז די וואס זענען געגאנגען מיט ליבשאפט און פייער די זענען געגאנגען מיט קידוש השם, אבער די וואס האבן געשאלטן דעם אייבערשטן בשעת זיי זענען געזעסן אינעם אויוון, די זענען דא? פרעגט אים דער איד, אונז זעמיר געפארן מיט נאך אפאר אידן. פרעגט ער זיי, ממש זענען דא? זאגט ער, קוק כ'על זיי דיר באלד ווייזן. מ'איז געפארן צו דן בן יעקב, און ס'איז געווען דארטן סאלדאטן. זאגט ער, זעסט די סאלדאטן? די זענען געגאנגען מיט כעס, נישט מיט ליבשאפט. זיי האבן פארברענט ארץ ישראל, זיי האבן זיך צוזאמגעשטעלט מיט די בריונים, און זענען יעצט נאכאמאל אראפגעקומען און געווארן ציונים, און יעצט זענען זיך מוסר נפש פארן לאנד.

ווייזט מען דיר וואס מ'האט פארלאנגט פון דיר, און מיט ממש א קלייניקייט וואלסטו געקענט דאס אלעס עררייכן, און וואס דו וואלסט געקענט ווען אלס עררייכן. יעצט הייבן אן די חברה, אה, ביסט דורכגעפאלן, דורכגעפאלן, חי לייפליין איז אינדרויסן. אה, וועיט א מינוט, וועיט א מינוט, ווייסט ווען איך וואלט ווען געווען דורכגעפאלן? ווען איך וואלט גארנישט געטון, ווען איך זעץ מיך ווען אראפ און איך טו גארנישט, דעמאלטס בין איך א דורכגעפאלענער מענטש, ווייל דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א פריווילידזש, זאלסט אראפקומען אויף די וועלט זאלסטו יא עפעס טון. און דו האסט נישט געטון, ביסטו דורכגעפאלן. כ'האב שוין נאכגעזאגט אסאך מאל, די שם משמואל זאגט אז ווען דער אייבערשטער וואלט געקענט פירן די וועלט אן דיר, דעמאלס ווען ער האט דיך אראפגעשיקט און ער ברויך דיך נישט האבן, וואלט ער דיך נישט באשאפן. אז ער האט דיך באשאפן, מסתם מוזטו זיין א חלק פונעם קיום העולם, פון דיין דור. סאו. דעמאלטס ווען איך זאג ווען גארנישט, צו דעמאלטס ווען די קינדער זענען געקומען צו מיר וויינען, רב נחום, דער רבי טוט דאס און דער רבי טוט יענץ, און איך זאג ווען, העי, וואס האב איך מיט דיר, וואס האסטו מיט מיר, מה לי ולך ולו ולהם הסמוכים אצל דיבור, וואס האבן מיר אונז א שייכות, דעמאלטס וואלט געווען די גרעסטע עבירה וואס איז דא, סין אוו אמישן, איך טו גארנישט, איך זיץ און איך עלטער מיך אין פרייד, וואלט געקענט עסן טשולענט שבת, קוגל און מאכן מזונות מיט א בורא פרי האדמה, אבער דאס איז גארנישט, ווייל נישט דאס האט דער באשעפער פון דיר געוואלט. יעצט, אז איך בין געגאנגען איך האב מיך געשלאגן, צו איך האב געווינען צו נישט, האב איך שוין געווינען, אויפן פלאץ האב איך געווינען, ווייל זעסט וואסארא וועלטס פידבעק ס'איז דא, און די גאנצע וועלט, האט מיך איינער געלאזט אויסהערן די וואך, ער האט אויסגעלערנט זיין אינגל פון צוויי יאר, אז איינער טאטשט דיך ווי מ'טאר נישט, און ער האט אים געוויזן דא ווי מ'גייט קטנים און גדולים, זאלסטו שרייען, גיי אוועק פון מיר! און ער האט מיך געלאזט הערן וויאזוי ער האט אויסגעלערנט די קינד וויאזוי צו שרייען, און ער האט אויסגעלערנט דאס קינד אז דארט טאר קיינער נישט אנרירן, נישט דיין טאטע, נישט דיין מאמע, קיינער נישט, נאר א דאקטער, בשעת ווען דו ביסט אינעווענדיג מיט דיין טאטן אדער מיט דיין מאמע. איך האב הנאה, צוויי יעריגע קינדער ווייסן שוין וויאזוי שטייט דארט ביי חזקיהו המלך, ס'איז נישט געווען קיין תינוק. תינוקות האבן נישט געוואוסט דיני טומאה וטהרה, ביי אונז ווייסט דאך יעדער תינוק ותינוקת, און ווער ס'ווייסט נאך נישט גייט געוואויר ווערן, כ'האב אזא הנאה געהאט, יענער זאגט מיר איי העד טו שאו יו ווי ברייט דיין טיטשינגס גייען, ס'גייט ווארלד ווייד ברוך השם, יעצט אז אונז האמ'מיר זיך פארלייגט אויף די חזירים האמיר שוין געווינט, צו ברוך מרדכי האט זיך ארויסגעדרייט צו נישט, דאס איז ענקער פראבלעם, ווייל די מינוט וואס עטס האטס געבעקט דעם חזיר, דרייט ער זיך ארום ווידער אין שטאט, און אז ער וועט מאלעסטן און רעיפן אפאר קינדער, איטס דזשאסט גאנע בי טו בעד. און טאמער וועט ער נאך זיין א שררה'ט חברה'מאן נאכדעם ווען ער וועט אריין פלאגן אינאיינעם אין די מחילה, וועט ער אים נאך הרג'ענען אויכעט. ער וועט נעמען זיין גרויסע כלי, ער וועט יענעם אריין שטופן אין פיסק און ער וועט אים דערשטיקן אויכעט, ווייל ער קען נישט היינט זיך ערלויבן אז מ'האט אים געכאפט, פאר אים איז ווערד ער זאל הרג'ענען יענעם אויף טויט אבי מ'זאל אים נישט כאפן. סאו דעטס יור לאס, נישט מיין לאס. יעצט אז מ'האט גענומען דעם מלכה די חי לייף ליין און מ'האט עס ארויסגעלאזט, דעטס יור לאס. ס'איז דארטן דא, דארט ווי גראסמאן איז דער רב פון מגדל העמק איז דארט דא טויזענטער קינדער, זי גייט קענען פלאגן היינטס פון מיידלעך, זי גייט קענען ארויסשטופן די בתולים פון מיידלעך מיט איר פינגער, טויזענטער קינדער איז דארט דא, און ס'איז רוב זענען זיי יתומים מיט פארטראבלטע קינדער, סאו איך האב נישט פארלוירן איך האב געווינען, געווינט און פארלוירן האט עטץ, דאס איז איין זאך, און צווייטענס זאלט איר וויסן נאך א זאך, אונז שטעל מיר זיך נישט אפ, מ'האט גראד אריין גענומען די אסטרעליען גאווערמענט וואס זיי זענען ביהיינד די גאנצע ראיעל קאמישען. און די אלע זאכן, האמיר זיי געזאגט אז דא דער שייגעץ ראביי גראסמאן וואס ער בעקט חזירים, און ער האט געבעקט עפעס נאך א מלמד אויכעט, און למעשה עט די ענד אוו די דעי האבן זיי צוריק באפוילן זיי ווילן איר האבן אדער אין תפיסה אדער אין משוגעים הויז, אזוי האבן זיי געזאגט אונז וויל מיר זי האבן, נו האט מען דאך געזעהן אז ס'טויג נישט. ווייל ס'איז דא א גרויסע פרעשור דא, ס'איז נישט, ס'איז די גאנצע גאווערמענט פון אוסטרעליע איז ביהיינד דעס, זיי האבן געמאכט א רויעל קאמישן, כ'ארבעט יעצט אין אמעריקע זאל עס אויך אזוי ארבעטן, עניוועי, איז געווארן א נייע מאוומענט, און דער בגץ האט ארויסגעגעבן די בית דין גבוה לצדק דארט ווי אהרן, זלמן לייב האבן זיך מתדיין געווען, זיי האלטן אז דאס איז חשוב'ער און וויכטיגער חס ושלום פון תורת משה, משה רבינו האט נישט געקענט פארטיילן א אכט הונדערט מיליאן דאלער ירושה, חס ושלום, דער בגץ האט עס יא פארטיילט. עניוועי איז האט די בגץ געזאגט זייער שטרענג אונז וויל מיר זי האבן אדער דזשעיל אדער אין משוגעים הויז און אין דזשעיל וויל מען זאל קומען צו אונז אונז וויל מיר זי דן זיין נאר די נאכט האט זיך איבערגעדרייט די ווינט האט שוין אנגעהויבן צו בלאזן מיין וועג כ'האב שוין יא געווינען ברוך השם מען האט זי אריינגעשטעלט אין א משוגעים הויז און אין יענעם משוגעים הויז ס'הייסט המרכז לבריאות הנפש איתנים וויאזוי זאגט מען דארטן ביים דאווענען ויזכה ברית איתנים. ס'איז א מענטל העלט צענטער, א גאנצע קאמפוס דארט, יא, דארט גייט זי זיין זייער זייער זייער אנגענעם, און אין די זעלבע צייט, האמיר אויך מודיע געווען פאר די אסטרעליען גאווערמענט אז ס'דא א מלמד ראביי סאובל וואס מען האט אים ארויסגעווארפן פון טעלזסטאון ווייל ער האט געפאטשקעט קינדער, האט ער אים גענומען צו זיין דארטן ביי זיך. פארשטייסט וואס דא טוט זיך, און שוין. שוין יעצט וויל איך ענק פרעגן איז ווער האט געווינען און ווער האט פארלוירן? עטס האטס געווינען, סאטמאר געווינט דאך אייביג, זיי האבן דאך קיינמאל נישט פארלוירן קיין מלחמה נאר זיי זעהן אויס ווי אזא צעריסענע פאלעטשינטן און זיי האבן נישט קיין שום מין רבנישע קערפערשאפט, די רבנים טוהן וואס מען הייסט זיי זאלן טוהן, וויאזוי האט ער מיר געזאגט דארט אין דער ירח דבש דער בערקאוויטש דער גרויסער דיין. זאגט ער מיר, כ'האב געפרעגט ביסטו געגאנגען ארויסגעבן א בריוו קעגן מיר? ס'איז די סיגניטשער אויף די פייל. די זעלבע האט ער געענטפערט פאר די בני יואל אויך דעמאלטס. כ'מיין דאס דאס דאס דאס איז תורה? דאס איז א גרויסע פאליטיקעל ארגענעזעישאן דעטס אלל איט איז. עניוועי, סאו וויל איך ענק זאגן, אונז זעמיר נישט פארלוירן. אונז האלט מיר זיך ביים שלאגן, און אונז האף מיר אם ירצה השם צו געווינען, און אז אזא מנוולת וועט גיין זיצן אין דזשעי משוגעים הויז, דאס איז מורא'דיג גוט, יא די משוגעים וועלן איר דארטן פאטשקענען גוט, זיי וועלן זעהן זיי וועלן גיין זוכן צו זי האט דם בתולים, קען זיין זי האט נאך אויך בתולים, קען זיין זי האט דעליווערט די קינדער פונעם אחור. אזא קרומע משוגענע פרוי, און מען איז יעצט געוואויר געווארן אין ארץ ישראל אז זי איז דא אויכעט אנטלאפן, פארוואס איז זי געפארן ווערן אויף אסטראליע א מנהלת? ביי דעם געוואויר געווארן, ס'איז נעבעך די זעלבע חזר'טע איז איז דא אויך געווען. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך אפאר אינטערעסאנטע זאכן, א טעקסי אין בני ברק אין ירושלים האט אויפגעפיקט א פרוי און האט איר אנגעהויבן צו פאטשקענען, א פֿיר און פֿופֿציק יעריגע, פיפטי פאר יערס אולד, שטעל דיר פאר. בקיצור זי האט.

בית דין האט אים אפגעשפארט, סאו וואס דאס האט מיט מלכה מיט חי לייפליין ווייס איך נישט, אדער א שווער אדער גאר א טאטע, ווער ווייסט. איין פארשאלטענע משפחה מכשיל זיין יענעמס קינדער. יעצט כ'האב ענק געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך וואס דער עולם ווייסט נישט, דער עולם ווייסט נישט אז ס'איז דא דער עבי בעבי שטיין ער לאזט זיך שוין פאטאגראפירן האלב נאקעט אזוי ווי א פרוי, א חזיר פון די ערשטע קלאס. יעצט, ס'דא דא דער שי' רובין, איך איך קען נישט דעם מענטש, כ'בין געווען מיט אים איינמאל א א זומער אין א קאנטרי, אבער איך קען נישט דעם מענטש, איך האב נישט מיט דעם מענטש, איך האב נישט מיט אים, ער האט נישט מיט מיר, ער האט געהאלטן פאר וויכטיג ער מוז ארויסגעבן א בריוו קעגן נחום ראזען, און ווי איז ער יעצט אנגעקומען, ער איז אזא דר'עטליגער, זיין אייגענע חברה, ער האט גאפלעך, חברה, די גאפלעך זאגן. אז ער איז אן אויסגעשפילטער מענטש. מילא דער שוואגער זיינער, נאך געווארן עפעס א רעבע, אפשר נאך עפעס ווערן פון אים, אבער דו בהמה, דו בלייבסט דאך א גארנישט, יעצט געוואויר געווארן, און איך וויל עס זאגן ברבים, אז. שי' רובין, דער רב פון פארטי פיפט סטריט, ער איז גאר א פירסט קאזין מיט חיה לייפליין, מיט מלכי לייפער.

זיינע חינוך, סאו געב ארויס א חיבור, זיי מברר, דו ביסט דאך רבי, מיר זעהן דאך דו ביסט אזא גרויסער תלמוד תורה, אה ניין ביסט א תלמיד חכם, כ'האב פארגעסן, ביסט אזא גרויסער תלמיד חכם, ס'איז אנבעליוועבל, דו האסט אפילו געמאכט א גרויסן שיינעם ספר וואס דאס הייסט בינת המקראות, נו אז דו ביסט אזא גרויסער תלמיד חכם, צווישן די פסוקים טרעפסטו נישט די גאנצע פרשה?

וועגן די, איך האב ענק שוין געזאגט, אידישקייט האט אסאך גוטע זאכן וואס אין קיין שום רעלידשען איז עס נישט דא, איינס איז א מקווה, וואוי א מענער מקווה דאס איז דאך אזא מין חורבן, ווייל אז איינער וויל מאנס זיין א גוי מוז ער אים האבן ווי אויסצוטוהן, אדער מוז אים ארויסשלעפן זיין פיפיק פונעם זיפ, און ער וועט עס נישט טוהן אין די גאס מוז ער האבן א קאר אדער א הויז, און נאכדעם קען מען אים כאפן, ביי אונז אין די מקווה יעדער עניוועי אויסגעטוהן, ס'איז נישט קיין גרויסע זאך. געבט ער זיך א שטופ אריין לעבן א קינד, ער זעט די קינד רעגירט נישט, ווייסט ער דאס איז א טעמבעל, און אים גייט ער באלד שטופן און אים אויסרייבן. האמער נאך א זאך, האמער הייליגע רבי רבי מיילעך, רבי רבי שמעון בן יוחאי, און רבי רבי נחמן פון אומאן, דאס איז אזא חורבן פאר כלל ישראל איך האב נישט קיין השגה. קודם מאכט עס אז מען קען נאר דאווענען דארט, א ניין א קענסט דאווענען ביי דיר אינדערהיים אויך. דער אייבערשטער איז קרוב השם לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת. צווייטנס האמער דערציילט אסאך מענטשן.

נישט צו סעקס, דארף מען נישט קענען, דארף מען נישט קענען גארנישט, איז למעשה איז מען געפארן יעצט צו רבי ר' מיילעך און זעהט אויס איינער האט עפעס געשטופט זיין זרע ווי מען טאר נישט, און רבי ר' מיילעך איז שוין אויך געווארן פיומינג, ווייל ביז לאנג מען האט נישט געוויסט האט מען געמעגט, אבער אז מען ווייסט וואס שיקסטו דיין מאן, געשען א פייער אין אוהל ס'האט זיך פארברענט תהילים'לעך מיט סידור'לעך די אלע וואס זענען געפארן דארף פאסטן צו וואס, דארף פרעגן א רב, באט טו מי דאזענט לוק קאושער. טו מי איט מיענס א נורא בי עמרם, ס'איז געווען א מענטש וואס האט פארקויפט תכשיטי נשים און עפעס א פרוי האט אים געוואלט אנדרייען האט ער געגעבן א שריי ס'ברענט א פייער ביי עמרם! די פייער לעשער זענען געקומען און מ'האט געזען ס'גארנישט ס'האט אים געברענט די זנות! די זעלבע אויך מ'פארט דארט אהין ס'ברענט דארטן א פייער ס'האט אנגעצינדן א געהעריגן פייער אין אוהל רבי ר' מיילעך זאגט זיצטס אינדערהיים

איז יום כיפור און אין די הויזער איז שוין שמחת תורה אפילו אינעם אוהל, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? לאטס ענק אפ מיט די באלאוניס, דרייטס אן אנדערן א קאפ מיט די משוגענע זאכן, דיין רבי ער האט זכות אבות אז ער האט דארטן צו מאכן די הדלקה, מוז די גאנצע ישיבה פארן צו א גאנץ חסידות, דרייען זיך דארטן מענער פרויען, שטופן זיך מיט די בחורים, העי לאז אפ די אלע זאכן, דיין רבי קען אנצינדן אן די בחורים אויך די הדלקה, נאר גארנישט, יעדער טוט וואס ער וויל. דאס חסידות מוז זיך צושטעלן צו די תורה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן וואס פאר א ליגנערס די פאלאקן זענען, זיי האבן ארויסגעגעבן יעצט א געזעץ אז ווער ס'זאגט זיי האבן צוגעהאלפן הרג'נען מענטשן זאל מען זאל מען אים איינזעצן און געבן תפיסה און געבן א פענעלטי פון געלט, דאס איז דאך די ריכטיגע פאלאקן. איז וויל איך עטס זאלטס אויסהערן זייער א שיינעם קליפ וואס איינער לייגט ארויף.

ער זאל וויסן אז אונז זעמיר זיך אליין שולדיג, מען פארט צוריק אויף פוילן, מען מאכט מיט זיי ביזנעס, די בהמות וואס זיי פארקויפן אונז זענען שוין לאנג גענידלט, ס'האט מיר געזאגט א שוחט, א שוחט האט מיר געזאגט אז מען נידלט זיי, מען קען זיך נישט שלאגן מיט זיי, ווייל מען מוז קויפן ביי זיי ווייל ס'איז ביליג, פאר אידן מאכן דא געלט, און למעשה ס'איז אלץ נישט כשר, איז. וואס וועט עס זיין? עטס וועט זיך ארומשפילן מיטן אייבערשטן, נאכדעם וועט ענק דער אייבערשטער נאכאמאל צופיקסן. די פראבלעם איז אז די פאר ראשי עדה טוען דאס. די עדה החרדית שעכט אויך אין פוילן, רבי מאיר בראנדסדארפער פלעגט פארן שעכטן אויף פוילן, איך האב אים אמאל פארגעהאלטן, ווי קענסטו טון אזא רשעות? נא, גארנישט, די ענפער איז, איך טו וואס מען הייסט, איך באקום פאר דעם געלט, און א גוטן טאג. ווען זיי געבן כאטש גוטע פלייש און זיי געבן כאטש כשר, פארשטיי איך, אבער זיי האבן נישט געגעבן קיין כשר. זיי געבן וואס מען נידלט פאר די שחיטה, וואס אלע רבנים האבן געהאלטן ס'איז נבילה. נו, סאו ווי האלט מען יעצט רבותי? זאג מיר כלל ישראל דו יו רילי וואנט טו גאו דאון דיס פעט? דו יו רילי פיל קאמפארטעבל אין וואט יור דואינג? אפאר דרערד ליגערס. נאר וואס זעמער אונז שולדיג? ווייל אונז זעמער נישט מוחה. די זעלבע זאך וואס וואלט ווען געווען ווען איך וואלט נישט מוחה געווען פאר די קינדער. וואלט געפרעגט למשל וואס בין איך שולדיג? די תירוץ איז עטס האטס אחריות איין איד פארן אנדערן, דאס וואס מען האט אונז ארויפגעלייגט די הר כגיגית זאגן אלע ספרים מ'האט דאך שוין געזאגט נעשה ונשמע, דאס איז געווען אן אנדערע זאך אינגאנצן, דאס איז געווען ווייל מען האט געזאגט אז אונז זעמער ערבים איינער פארן צווייטן, ערבות האט מען אונז געגעבן הר כגיגית, דאס מיינט אזוי, טאמער איר וועט זיך אננעמען איינער פארן אנדערן איז גוט, ווען נישט, שם תהא קבורתכם, שטייט נישט פה תהא בורתכם נאר שם, ווי כלל ישראל וועט זיין האט מען ענק באגראבן, וואס זאלן די פאלאקען נאך טוהן מיט ענק? שעמטס ענק נישט אזא זאך? און ווי געווען סאקמער קאקמער יאקמער באקמער? זיי פירן דאך דאס אידישקייט. און ווי געווען אגודת ישראל? זאל מוחה זיין אויף דעם געזעץ אז מען גייט געבן דזשעיל ווער ס'זאגט אז די פאלאקן האבן געהארגעט צו געווען אינוואלווד? נא, דאס האבן זיי נישט טוהן. ווייל אגודה האט געשיקט דארט א רב, זיי האבן געהאט חצקל בעסער, און זיי האבן געהאט דארטן דעם, ווי הייסט ער נאר, דעם ראני לאדער, און מען האט דארטן געטראגן געלט און געקאשעט און געטון, און וואס איז געשעהן? חצקל בעסער האט אפגעפייגערט, ער איז שוין נישט דא, נו וואס קען ער טון יעצט מיטן געלט? שיקטס אים אריין אפאר פוילישע זלאטעס אונטערן אונטער דרערד, דאס איז וואס דא גייט פאר. פאר נאובאדי ריעלי קעירס, און די וואס זיי פארשטייען אביסל האבן מורא צו רעדן ווייל משה דוד נידריקמאן מיט אגודת ישראל האבן זיך שלאגן קעגן זיי האבן זיי מורא, מיר האט געזאגט איינער פון די חברה פון אגודת ישראל, נישט יעצט מיר געזאגט נאך אכט ניין יאר צוריק, רבי נחום ס'גייט נישט דורך א מיטינג ס'גייט נישט דורך דרייסיג טאג וואס איר זענט נישט אויפן טיש אין די אגודת ישראל מ'זאגט דאס קען מען נישט טון ווייל נחום ראזנבערג וועט פארפירן וואו וואו וואו פרעג איך

אוודאי, מסתמא ס'איז דא מינות כפירה ביכער מיט מינות כפירה. וויאזוי האט עטס ענק געוואלט אונטערנעמען צו מאכן א לייברערי? עטס ווייסט אז אין יעדע אידישע לייברערי, צו ס'איז ישיבה אוניווערסיטי צו אן אנדערע, מוזן זיי האבן אלע מינות כפירה'דיגע ביכער. זיי מוזן דאס האבן, דאס גייט אינאיינעם. ווייל איינער וויל אין די לייברערי זעהן וועגן יאשיען און וועגן דעם. עטס האטס נישט געטארט מאכן א לייברערי, נעמען געלט פון די גאווערמענט, נאכדעם האט מען עס דאך נישט געמאכט ווייל מ'טאר דאך נישט. ווען ס'זענען נאך ערליכע חברה אבער, האט מען אפגעבארעט די גאווערמענט, און יעצט טוט זיך א גאנצע זאך וועגן ענק, די גאנצע וועלט איז ביזי וואס עטס האטס געטון, געכאפט אפאר טאלער, און קיינמאל נישט דעליווערט א לייברערי, און עטס גייט צו די גוי'אישע לייברערי, און די מיידלעך און די ווייבעלעך ווילן ליינען. איי, מ'האט דאך אלץ געלייגט א גרויסן דגוש און געלערנט אלע מיידלעך און די בחורים אז מ'טאר חלילה נישט גיין אין קיין לייברערי,

נו רבותי האמיר זיך אנגעארבעט האט איר זיך א נאמען ערווארבען סזאל אייך בלייבען אויף מארגען אוי האמיר זיך אונז אנגעארבעט גוט אנבעליוועבל. יעצט איך וויל ארויף לייגען די מעשה וואס כ'האב געזאגט ס'גייט איטס גאנא ברעיק אוט פון א גרויסען בעל מקובל וואס ער האט אפגעטרענט נעבעך א אידישע ווייבל וואס לכתחילה איז זי געקומען צו אים מיטן מאן איך וויל ארויף לייגען א גאנצע ווי די פרוי רעדט זיך אויס פארן טעלעוויזשען וואס איז געשען און וואס איז דאס אונז נוגע ווייל דו זעהסט דער חזיר יא ער זיצט און רייבט זיך אויס ניין איך רייב מיך נישט אויס ס'טוט מיר וויי די נשמה רייבט עס מיר אויס דא די נייע יונגע לייט זינגען ער האט נישט וואס צו טוהן עניוועי איך וויל ענק זאגן ס'טוט מיר מורא'דיג וויי אבער איך האלט אז מען דארף זיצן און רעדן פון דעם שבת קודש ביים טיש ווען מען הייבט אן כל מקדש שביעי כראוי. לו, בעפאר מען הייבט דאס אן איז וויכטיגער אז מען זאל זאגן קינדערלעך ס'איז דא חזירים, זיי האבן מיליאן און איין וועגן און איך קען עס ענק אפילו נישט אויסרעכענען וויאזוי זיי קומען צו צו אידישע קינדערלעך און מען דארף אנהייבן די אלע זאכן מסביר צו זיין פונקטליך אז זיי זאלן פארשטיין, נאכדעם אז זיי וועלן דאס אלעס פארשטיין וועלן זיי וויסן וויאזוי זיך צו וואטשן ווייל טאמער נישט הע הע. כאפסט אריין א מיידעלע, שי איז פינישט פאר לייף, און די זעלבע מיט א ווייבעלע, נעמט א יונג ווייבעלע, ס'גייט איר נישט, זי האט נישט קיין קינדער, צו זי האט נישט אזויפיל שלום בית וויפיל זי האט געקלערט זי'ט האבן, איז במילא הייבט זיך אן א גאנצע זאך, פארשטייסט? במילא ס'הייבט זיך אן א גאנצע זאך, איז גייען זיי צו בעל מקובלים, כ'וויל ענק אויסלערנען א זאך, א בעל מקובל קען נישט האבן מער שלום בית ווי עטץ, ווייל ער וואוינט דאך נישט מיט די פרוי, און די פרוי ווערט משוגע, עטץ זעהטס נישט אז אלע רעבעצעס האבן געשריגן ווי ווילד? די טאהשער רעבעצן האט געשריגן ער קוקט מיך נישט אן אין גאנץ אלול און תשרי איך גיי אין מקווה, סאטמאר רעבעצן איז געווען אייביג אנגעווייטיגט, עי ווען די רעבעס זאלן באצאלן זייערע בילס אזוי ווי מען דארף, א צוויי מאל א וואך צו דריי מאל א וואך, הא הא הא, דעמאלס וואלטן די רעבעס געווען, די רעבעצענס געווען נארמאלע מענטשן, ס'איז נאר וועגן איין זאך, דעי דאונט פעי דער בילס, זיי רעדן זיך איין זיי זענען הויעך און פליען אין די הימלען, אבער הא הא הא. זייערע רעבעצנס זענען נישט אזוי הויך און זיי פליען נישט אין אזאלעכע הימלען איז במילא וויל איך ענק זאגן אז דו גייסט צום בעל מקובל ערשט זאגט דאך די ווייב אז ער איז הייליג נאכדעם כאפט מען ווען שטיינבערג האט געוואוינט מיט היישע סיש מ'האט געכאפט יעצט נאך א בעל מקובל וואס האט אפגעקאלט די פרוי וועסט זיך אויסלערנען איין זאך נעיטשער איז נעיטשער ביים גרעסטן צדיק און ביים גרעסטן רשע אונז האמיר געמוזט געבן פאר דעם סמך מם ער זאל נישט בילן יום כיפור דער כהן גדול האט אים געמוזט געבן מ'האט אים געגעבן א שעיר לעזאזל מ'האט אים געגעבן אסאך אנדערע זאכן מ'מוז דאס געבן אז דו געסט דאס נישט, יו לוז עווריטינג, ווייל דער סמך מם איז שטערקער פון אונז, איז אז א רבי נעמט א רעבעצן דארף ער וויסן עונה איז פאר אים אויך געזאגט געווארן, שאר כסות ועונה לא יגרע איז געזאגט געווארן פאר משה רבינו'ן אויכעט, ביז דער אייבערשטער האט אים געזאגט וועסט דיך פורש זיין יעצט פון די פרוי ווייל איך דארף מיט דיר כסדר רעדן, אבער ביז דעמאלטס איז געזאגט געווארן פאר יעדן, ממילא עס איז געזאגט געווארן פאר יעדן זאלט עטס געדענקען. ווען דו געסט נישט פאר די פרוי און זי איז נישט צופרידן מעגסטו זיין די גרעסטע רעבעצן פון די שטאט, זי ווערט משוגע נערוועז און אנגעצויגן ווי א בארג, און ס'קומט נישט ארויס קיין גוטע זאכן פון דעם. וואס וויל איך ענק זאגן, הערטס אויס וויאזוי מען קומט צו צו אידישע טעכטער, הערטס אויס א מעשה ס'א פרוי, מ'האט געטשענדזשט אביסל איר וואויס, אבער ווער ס'קען היברו וועט פארשטיין וואס זי זאגט, וויל איך זאלטס הערן וויאזוי ער איז צוגעקומען צו א פרעמדן אשת איש, איך וויל נאכאמאל זאגן.

פאר צו ר' שמעון, ס'איז פאנטאזיע וואס פאנטאזיע קען זיין. אויב דער אייבישטער געפינט זיך נאר אין מירון איז עס כפירה, ס'איז מינות און כפירה. אט א הייליג פלאץ קען צוהעלפן, אבער אויף דעם אויסצוגעבן ביטול תורה, זמן און געלט, און איבערלאזן די פרוי, צו פארן מיט די פרוי צו אן די פרוי, דאס איז פאנטאזיעס וואס מ'האט אויסגעטראפן ווייל מ'האט געוואלט אז דער ציון זאל נישט זיין ליידיג. רבי נחמן האט געוואלט ליגען אין ארץ ישראל, געווען דאך, כ'האב געדאווענט ביי מנין פון ברסלב אין ירושלים בית וגן, האבן זיי פארגעלערנט צווישן מנחה מעריב פרייטאג צו נאכטס און קבלת שבת, רבי נחמן האט געוואלט ליגען אין ארץ ישראל, ער האט אבער מורא געהאט מ'וועט נישט קומען צום ציון. סא דער בעל שם הקדוש האט אמאל געזאגט אז ווען א איד איז שוין ביי די ניינציג און ער האט שוין נישט קיין כח צו זינדיגען, הייבט ער אן צו טראכטן וויפיל מענטשן זיין ביי די לוויה און וואס מ'וועט זאגן ביי די לוויה, עס איז געווען א ליטוואק זיי האבן אים באהאלטן אינעם ארון, און אינמיטן קלאפט ער ארויס, און קעז האב איך דען יא געגעסן? כ'האב דאך נישט געגעסן קעז אויך נישט א גאנץ לעבן ווייל ס'איז דא א שאלה דערויף. זאגט דער הייליגער בעל שם, ביז די לעצטע מינוט דארף מען בעטן דעם אייבערשטן, אל תבואני רגל גאווה, דערציילט די תלמידים פון בעל שם זיי האבן געהערט פאר יציאת נשמה האט ער נישט גארנישט געזינגען אין זינען געהאט נאר אל תבואני רגל גאווה. דאס איז שוין דער בעל שם רבי נחמן האט געזאגט כ'וויל אויך פארן ליגן אין ארץ ישראל אבער כ'האב מורא ווער ווער ס'וועט זיך באשעפטיגן מיט מיין ציון א איך בין זיכער דאס איז א הייליגע זאך און כ'האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם איך מאך נישט אוועק צדיקים יסודי עולם ווייל ס'איז נישט פאר אונז ס'איז נישט פאר אונז די זאכן וואס איז פאר אונז איז התבודדות און זאגן תהילים און די אלע אנדערע זאכן רעדן צום אייבערשטן דאס איז פאר אונז דער ציון דאס ארויסשלעפן פון גיהנום גן עדן זארג דיך נישט פארן גיהנום זארג דיך נישט פארן גן עדן יו דזשאסט דו וואט יו העוו טו ווי זאגן די לעבאוויטשער, מ'וועט שיקן א א מענטש אין גיהנום וועט אים די רבי זאגן, מען האט מיך דאך געשיקט אלס שליחות, און יעצט האבן מיר א חזקה שליח עושה שליחותו, העט איך אין גיהנום אויך דיין שליחות, לאזט דיך נישט מ'זאל דיך ארויסשלעפן פון דארט, עניוועי. וויל איך עטס זאלטס אויסהערן דעם ריקארדינג און לערנטס מיט די קינדער.
מ', תושבת הצפון בשנות השלושים לחייה, שמה את מבטחה ברב מקובל בצפון שאיתו התייעצו היא ובעלה בשל בעיות פוריות, רק שאז, כך היא טוענת, הרב תקף אותה מינית,

עדיין נתן צו איסור פרסום על זהותו של הרב, הצו הזה עדיין קיים ולכן איננו יכולים לחשוף את זהותו של הרב. מרת תודה רבה לך. יעצט אויב עטס האטס געהערט גוט, כ'האף עטס האטס פארשטאנען, איז יעדעס מאל מען כאפט איינעם איז זאגן די אלע מיידלעך צו די ווייבלעך אז זיי קומען פאראויס ווייל זיי זענען זיכער אז זיי טוען עס מיט אנדערע אויכעט און זיי קענען נישט צוקוקן דעם צער וואס מען טוט מיט מיידלעך מיט פרויען די

עיני לא ינקה רע גייט ער אין גיהנום אריין און לערנטס דאס אויס ענקערע קינדער קומט אהיים די וויזשניצער חברה די רבי איז משיח די רבי איז אלקות די רבי איז ס'איז א א קו נישט אלקות א קו דארף מען אויסלערנען טאמער די רבי טוט עפעס וואס מען טאר נישט דעמאלטס זאל זיין א ענדע פון אים מען זאל זיך אפלאזן יעצט קומט שרול האגער ער גייט ווערן רבי כ'האף ער וועט זיין קלוג און זאגן זיין טאטע נישט אויפצונעמען פרויען ווייל טאמער נישט זאלט איר וויסן וויזשניץ סאו וועט עטס האבן אסאך קינדער מיט אייניקלעך דארט, א שאנדע, און אונז נאך נעמען דעם לעיזער, וואו, ווער זאל אויכעט מאכן פרעמדע קינדער, ס'איז א אומגליק וואס גייט פאר, מ'לערנט אויס אז דער רבי איז הייליג און ער איז און ער איז, ער איז גארנישט, ער איז א בשר ודגים פונקט ווי יעדער איינער. ווי אר גאוינג טו היער פראם אברהם קליין הו אנדערסטענדס דיס אישו אוו אדיקשאן.

שוין האט ער דער עולם געהערט, א טאטע וואס ער שעמט זיך נישט און איז קאמינג אוט מיט די טרוט און ער בעט יעדן איינעם זאל טון די זעלבע, געבן אסאך לאוו פאר די קינדער וואס זענען אויף דראגס און אין די זעלבע צייט זאל מען די אלע קינדער טריעטן לייק יומען ביאינגס און זעהן זאל נישט צופיל פארקריכן מיט די דראגס וועט מען זיי נישט מוזן ארויסשלעפן פון אזא שווערן שאול תחת. עפעס. אבער נאר פון אייך מיסטער קליין, יו אר דואינג די רייט טינג, א גרויסן שקויעך. יעצט איז שוין דא וואס זיי האלטן אז דאס וועט נישט ברענגען גוטס, ווייל זיי האלטן אז דעמאלטס וועט מען יעדן איינעם וואס מען כאפט וועט מען אים זאגן גיי קודם פאר העלפ, ס'איז דא יעדע זאך האט צוויי זייטן, די וועי וויר דואינג נאו זעמער טיף אין דרערד, דאס איז קלאר, און אז איין חלק פון די גאווערמענט זאגט אז מען קען שוין קויפן קענעביס זעמער נאכאמאל טיף אין דרערד, סאו. וויאזוי אונז זעמיר געגאנגען ביז יעצט איז נישט גוט געווען, יעצט לאמיר גיין טרייען אן אנדערן וועג, אפשר דער אייבערשטער העלפט. ווער ס'האט זיך געדרייט אין סאטמאר ווייסט, דער רבי דער דברי יואל פלעגט זאגן א מורא'דיגע הושענא רבה דרשה, געווען עפעס א איד געווען פארלוירן אין א וואלד, ער דרייט זיך אפאר טעג און ענדליך הערט ער שוין עפעס א קול ווי מענטשן רעדן, אה, ער לויפט ער נאך נאכן קול ביז ער כאפט שוין דעם קול, ווען פיינעלי געכאפט דעם קול, זעהט ער מענטשן, זאגט ער, קינדערלעך איך בין פארלוירן, ווי גיימיר דא? אונז אזוי, אונז זעמיר אזוי פארלוירן פונקט ווי דו.

געקענט חיים מאיר ימח שמם האט מען געזאגט רב אהרן ימח שמם אויפן בעלזער רב עניוועי מען האט נישט געלערנט קיין אהבת השם קיין יראת השם מען האט נישט געלערנט גארנישט האט אונז באגראבן אפאר דורות מיט שטותים די רעבעצן האט זיך געשלאגן מיטן סיגעטער האט יעדער געמוזט זיין אינוואלווד זענען ביידע שוין אפגעשטארבן זענען שוין אויף יענעם עולם וואו זעמער יעצט רבותי מען דארף צוריק ארויסנעמען אלטע מוסר ספרים און היינט איז דא זייער אסאך שיינע משפיעים און מען דארף אריין ברענגען אין אלע ישיבות און אין אלע חדרים און אין אלע תלמוד תורה'ס און אין אלע מיידל סקולס אהבת השם יראת השם און דעמאלטס וועט זיך אפלאזן די מגיפה פון די דראגס ווייל אז דער מענטש האט גארנישט ער איז עמפטי זוכט ער עפעס מער. מען זאל אויפהערן צו בלעימען די אלע סמארטפאונס מיט די אלע שטותים, בלעימטס די רעבעס מיט די מלמדים מיט די רבנים, אבער היינט איז שוין נישט דא ברוך השם אזוי ווייט אז מען טאטשט די קינדער ווייל יעדער האט היינט מורא, אבער עט די ענד אוו די דעי יור סטיל נאט דואינג וואט יו שוד בי דואינג, צו לערנען אהבת השם און יראת השם און אזוי ווייטער. יעצט איז אזוי, אין ארץ ישראל איז דא א מענטש וואס ער האט דיסטריביוטעד נאקעטע בילדער פון פרויען, וואס איז געווען? זיי זענען געגאנגען קויפן זיך בעידינג סוטס, און זייער פרעסטידזשעס פרויען, איינע איז א זינגער זי הייסט עידען בן זקן, און די אנדערע איז א מאדעל זי הייסט נטע אל שמיסטער.

קינדער און ער ארבעט אויך אין קאמפיוטערס. די נעיבערס קענען אים און זיי זאגן אז ער איז א סעינט, א מלאך, מדות, צניעות'דיג, די לעסט פערסאן וואס אונז זאל מיר אימעדזשינען אז ער איז אינוואלווד אין אזא מין חאזערייקע. כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט, ס'געווען איינער איינהארן א וויזשניצער, דוד איינהארנ'ס דאס יונגסטע זון, יונגסטע צו פון די יונגערע קינדער, און ער האט געהאט אין.

מ'דארף וואטשן, יו דזשאסט דאונט סטריפ יור סעלף אף נעיקיד אין פראנט אוו עני און אין יעדן סטאר, כ'ווייס נישט וואס ער האט דארט אריינגעלייגט. סאו האט מען יעצט געכאפט דעם מענטש און ער האט גרויסע צרות, איר הערט אויף וואס אונז האלט מיר אן, מ'קען שוין גארנישט טון, און שטעל דיר פאר ער טיטשט מיידלעך, סאו רבותי איך בעט ענק. וואטשטס אויף ענקערע קינדער, וואטשטס אויף ענקערע ווייבער, די חאזערייקע איז אזוי גרויס אין די גאס, מ'קען זיך עס פשוט נישט פארשטעלן. יא יא, אבער נחום ראזנבערג איז דער חזיר און דער מנוול און דער משוגענער. יא יא, קינדערלעך, וועם ס'וועט באטרעפן דער שלאק, דער וועט נישט וויסן וויאזוי פטור צו ווערן. יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און א פרייליכן און א לעכטיגן חודש און אלעס גוטס תמיד. כ'האב אויך געוואלט זאגן פארן עולם אז די וואס האבן געגעסן עמלק קוגל, דאס איז פיר קוגלען, די וואך דארף מען עסן דריי קוגלען.